א גוטן ערב שבת קודש פרשת נצבים, אתם נצבים היום כלכם, היום דא איז ראש השנה, און אם ירצה השם זונטאג גייט שוין זיין ערב ראש השנה, סאו דער שיעור איז געמאכט געווארן שוין אויף ראש השנה אויכעט וויאזוי מען זאל אפהיטן די קינדער. המלך.

קינד אזא פאפיראסל צו רייכערן, און כ'ווייס נישט וואס ס'האט געהאט, נאר געווענטליך די אלע ווערן שוין געמישט מיט פארשידענע מינע סחורות, און דאס קינד איז שיער געהארגעט געווארן, איז שיער צוזאמגעפאלן און געשטארבן, מ'האט אים אריינגעפירט אין שפיטאל. רבותי איך האב ענק געווארענט, זייטס נישט קיין בהמות, איך זאג עס נאכאמאל, כ'וועל עס זאגן ווי לאנג ס'וועט ענק עד שיבלו שפתותיכם מלומר די די די, דאס וואס מ'זאגט אז ר' נחמן האט געזאגט ווער ס' קומען וועט ער ארויס שלעפן ביי די בארד און פאות, עס איז אזוי, אדער האט עס ר' נחמן קיינמאל נישט געזאגט, און אויב ער האט עס געזאגט איז עס געווען אמאל גוט, היינט איז עס נישט אקטועל, מען טאר נישט לאזן קיינעם פארן, לעזער בערלאנד וועט זיין דער גרויסער מחותן אין קלויז, א כדי די טומאה זאל נישט אזוי שטארק זיין האט מען מיט גענומען יעצט נאכאמאל יעקב מאיר שעכטער, ווייס איך וואס, לאזטס אפ נישט יעקב מאיר דארף פארן און נישט לעזער בערלאנד דארף פארן, אין ארץ ישראל איז דא א א איד וואס ער הייסט רב מארגענשטערן. מארגענשטערן, אזוי הייסט ער, א וואוילער איד, א ברסלב'ער, איך האב אים אמאל געזאגט, דו משוגענער דו, דו דרייסט דיך דא, איך האב דאך דארט געמאכט די מקוה, סאו, דו דרייסט דיך דא, נישט מיט קיין נארמאלע מענטשן, פארוואס טוסטו דאס? זאג איך אים, דו ווייסט איך בין שוין געווען אין אומאן אפאר מאל ערב ראש השנה, און איך בין אהיים געפארן אויף ראש השנה, האט ער מיר געזאגט, דו ביסט גערעכט, איך קער זאגן אז די לעצטע דריי פיר יאר ס'איז דארט אזא מין שמוץ הויז, אז די לעצטע דריי פיר יאר קומט ער ביינאכט, פון ערב ראש השנה און ער איז דארט א גאנצע נאכט ביים ציון און פארט צוריק אויף ארץ ישראל, האב איך אים אמאל געפרעגט וואס איז דאס, זאגט ער הער אויס דו ביסט גערעכט, פון ארץ ישראל אוועקצופארן מתפלל זיין, ווי זאגט דארטן דער גבאי ביי רבי שמעון בן יוחאי, נפתלי פרידמאן, דאס קענטס אים אלע, איעדער פרעגט נפתלי נפתלי פארוואס קומט איר ניט אויף אומאן אויף אומאן זאמאן, זאגט ער הער אויס, איך הער דאך ווי ענקערע אלע תפילות קומען צו קומען פון חוץ לארץ אהער, ווייל אלעס גייט דאך דורך ארץ ישראל. און בפרט נאך כל העולם כולו עוברים לפניך כבני מרון שרייבן די ספרים אז רבי שמעון בר יוחאי זיצט ביים בית דין של מעלה ער האט דאך געזאגט יכול אני לפטור את כל העולם כולו זאגט ער איך הער ווי ענקערע תפילות קומען דא אריין זאל איך גיין פארן דארט אהין ס'קומט דאך דא דורך און ס'מוז דאך דורך גיין דורך אונז סאו רבותי הייבטס אן צו גלייבן אין די תורה און נישט אין די אלע באלאוניס. איך האב געוואלט זאגן, איך זאג יעדעס יאר אז מ'זאל וואטשן אויף די קינדער, און מ'דארף וואטשן, איך האב ענק געזאגט, און ס'איז געקומען בין הזמנים, אזוי ווי אין אמעריקע קען מען נישט אריינקומען נאר מיט ספעשל וויזע, איך מיין פון ארץ ישראל, אין ענגלאנד קען מען אריינגיין סתם אזוי אן א וויזע, דרייען זיך דארטן די נ נח נחמ חברה, זיי טוען דארט אפ כל דבר אסור, צוויי עמטליכע קאלס האב איך באקומען אז מ'האט גערעיפט א מיידל, ס'הייסט צוויי עקסטערע פעלער וואס מ'האט גערעיפט א מיידל, ס'הייסט טו גירלס וואר רעיפט, פון די מיט די גראבע משוגענע פיאות און פון די נ נח נחמ חברה, איך פרעג יענעם נו פארוואס גייסטו נישט צו די פאליס? זאגט זי אליין אויב מיין טאכטער וואלט שי וואלד פעיל זי קען נישט די מענטשן שי וואלד פעיל א הונדערט פערסענט סאו בקיצור איך וויל ענק נאכאמאל זאגן איך קען ענק נאר זאגן וואס וואטס גוד און וואטס רייט באט איף יו וואנט בי א חכם אקעי יו גאנא סאפער פאר איט כ'האב געבעטן מען זאל נישט אריינלאזן די אלע וואס זיי גייען נאך געלט אויף אומאן ס'איז טאשן געלט ס'איז דראג מאני כ'האב געבעטן מען זאל נישט אריינלאזן אין שטוב קיינעם נא איר ווילט זיין חכמים. אקעי, זייטס חכמים, איי דאנט קעיר, איטס יור טשילדרען דעט יור פלעיאינג וויט, נישט מיט מיר, און די זעלבע גייט דא זיין יעצט אין אמעריקע, אמעריקע גייט זיין גאנץ חודש בין הזמנים מיט קומען, מיט פארן פון ארץ ישראל, די וואס האבן וויזעס, ממש א שרעק וואס גייט פאר, ס'האט מיר געזאגט איינער, איך איך וועל עס זאגן, איך האב נישט קיין מורא אז ער וויל זאל ער מיך שלאגן, דא אויף.

ביהמ"ד אין מאנרא האט נישט ווי צו שלאפן ביינאכט, אפשר קען ער קומען שלאפן? זאגט ער יא פארוואס נישט, ברענגט אים אהיים, זאגט די פרוי פאר דעם מאן, הער אויס, דער מענטש זאל שלאפן אין ביהמ"ד, אדער ער זאל גיין נעמען א האטעל אונז'מיר אים געבן די צוואנציג צו די דרייסיג דאלער, און ווען נישט זאגט זי זייער פשוט, געב מיר א האטעל מיט מיינע צוויי קינדער, ווייל איך גיי נישט שלאפן מיט אים דא א גאנצע נאכט. און זי האט אים ארויסגעווארפן. קאלט זי מיך אפ דעם אנדערן טאג, אברהם אבינו מעשה'ס איר מאן זאגט, זאג איך איר, זאג דיין מאן האב אים אין דער ערד, דו ווייסט בעסער, א פרוי האט א בינה יתירה, גוט געטון, דא אויף קליימער איז דא הכנסת אורחים, זאגט מיר א חתן אז מ'האט אים געטרייט צו טרענען אינמיטן די נאכט, שטעל דיר פאר, דאס איז א ווערטשאפט, קומט ער נעבעך א חתן, האט נישט קיין געלט חתונה צו האבן, גייט ער נאך געלט. רבותי, לאזטס נישט אריין קיינעם, מ'קלאפט ביי מיר די טיר כסדר, איך עפן נישט קיין טיר פאר קיינעם, און די חברה די לצים זאגן דו גייסט דאך נישט אין קיין שול דאווענען אויך נישט, די אידן גייען דאך נישט אין בית יעקב אוהב שלום אדער אין אין די איסט סייד דארטן ווי דו דאווענסט אין ביאליסטאק, נו איז ווען וועסטו געבן צדקה? זאג איך הער אויס זארג דיך נישט פאר מיינע מצוות און פאר מיינע עבירות. רבותי עפנטס נישט קיין טיר, איך זאג ענק נאכאמאל, ביסט א שיינע פרוי, צו אפילו נישט, ס'איז, ער ווארפט אן אויג אויף יעדן, אפילו ביסט נישט שיין. ביי דיר אין זיינע אויגן ווערסטו שיין. זייט זייער קערפול וואס עטס טוטס. שוין, איך קריג יעצט א טעלעפאן קאל פון איינע פון די חשוב'סטע און גרויסע תלמוד תורה'ס וואס איז דא אין שטאט, און זיי זאגן מיר הרב נחום, ציען מיר א הויז, איר זענט גערעכט, מען דארף נישט האבן קיין ראש השנה, קיין יום כיפור מיט די קינדער, די מלמדים זאלן ארבעטן געהעריג, זיי זאלן דאווענען מיט די קינדער, איר ווייסט ווי גערעכט איר זענט, איר האט דאך אזוי גוט געזאגט.

פארן האט דאך אסאך חסידות דא, א פרוי האט געזאגט אמאל ברבים איך האב עס געהערט, זי האט עס געזאגט פאר מיר, האט זי געזאגט ווען מיין ווען איך בלוטיג וויל מיך מיין מאן נישט אנרירן גיי איך צו צו לעזערן, סאו בקיצור רבותי אלע מיידלעך און אלע ווייבלעך זאלן זיך אויפהייבן צו פארן און צו צו אהיים קומען שוואנגער פון לעזערן, ער דער חזר גייט דארטן, און דער עולם גייט ארויס פון דעם בית מדרש וועגן דעם, דער עולם וויל נישט וויסן פון דעם. שוין, דאס האט רבי נחמן אויפגעטון מיט די גאנצע באלאני וואס די חסידים האבן איינגערעדט, אז מען זאגט שקר גייט עס עניוועי א גאנג, איך האב שוין אמאל געזאגט, איך האב געהערט אמאל פון רבי עמרם בלוי א שיינע מעשה, האט ער געזאגט אזוי, ביי משה רבינו שטייט דארט און האט זיך געצערנט, נאכדעם האט אים אהרן געזאגט אשש מיני, נאכדעם זאגט ער יא. אז אמת כ'האב טאקע אזוי געהערט, כ'האב פארגעסן, זאגט רש"י להגיד שבחו של משה וואס ער האט געזאגט כ'האב טאקע אזוי געהערט און כ'האב פארגעסן. יעדער מאל דער אמרי אמת האט מיר געפרעגט א קשיא א פראנצויזישער גוי וועט אויך זאגן כ'האב געמאכט א מיסטעיק וואס איז די גרויסע להגיד שבחו של משה? ס'איז נישט צו פארשטיין אזא שבח אויף משה רבינו?

אמת, א תורה פון תורת אמת קענסטו נישט בויען מיט שקר. איי דו האסט מורא ס'עט אונטערגיין אויב איך וועל זאגן דעם אמת? ולהשם הישועה, איך קען צו דעם גארנישט טון, מיט ליגנט וועל איך עס נישט בויען. האט אזוי אפגעבויעט דעם גאנצן ליגנט פון דעם ר' נחמן ער האט געזאגט, ער האט נישט געזאגט, ער האט יא געזאגט, ער, מ'האט געמאכט א גוטן דזשאב אויף אים. לעיזער בערלאנד גייט אין גרויסן קלויז דאווענען, ער'ט עולה זיין דארטן. דאס וואס האט ר' נחמן געמיינט? קען זיין, ווער ווייסט. דארף מען זיך שעמען די ברסלב'ע חסידים. יעצט איז דא אזוי, ס'איז דא דא די פרוי חיה לייפליין ווי איך רוף זי, ס'גייט יעצט זיין נאך א זיצונג אין ארץ ישראל צו מ'זאל זי יא ארויסשיקן צו מ'זאל זי נישט ארויסשיקן צו זי'ז גענוג געזונט, ווייסט דאך יעדער לייגט זיך צו אים, אלע רעבעס זענען דא אריינגעמישט, דער רבי וואס האט דאווענט דינסטאג וואס מ'דארף דאווענען מיטוואך איז אויך דא אריינגעמישט, יעדער איז דא אריינגעמישט. ליצמן איז געווען דא אריינגעמישט. זעט אויס אז ליצמן גייט האבן יעצט א סוף ווייל מען נעמט נתניהו'ן אויכעט ארויף, כ'ווייס נישט צו ער'ט זיין ראש ממשלה נעמט מען אים אויכעט שוין ארויף אויף אלע שייגעץ שטיק וואס ער האט געטוהן וועט מען ליצמאן אויך ארויף נעמען כאטשיג ער איז א שר. די מעשה איז אבער איז א מוראדיגע זאך דא ליצמאן, יא וואס מען טאר נישט יעצט טוהן רעבעס וואס מען טאר נישט. געבליבן נאך א סייקייטריסט זאגט אז ביז דעצעמבער מוזן דרײַ מענטשן דורך גיין, זי מוז דורך גיין נאך דרײַ סייקייטריסטס און זעהן צו זי קען גיין. צו האבן ווי מען זאגט צו אז מען זאל זי איינשפארן עקסטרעדייטן אויף אסטראליע. צווישן די שורות שרייבן דא די צייטונגען אז ווען זי איז געווען אין די תפיסה האט זי אויך ארום געדזשאוקט, האט זי ארום געזוינעט. ווען יו סיק יו סיק קענסטו גארנישט טון, זי איז א מנוולת, איך ווייס נישט וויאזוי איר מאן קען מיט איר לעבן, וויאזוי אירע קינדער קענען מיט איר לעבן, יחזקאל ראטה איז געווען דארטן, איך ווייס ווער נאך ס'איז געווען, מאיר דאסקאלאוויטש, עפעס א גוי. ס'איז אים אראפגעפאלן די באר אוו סאופ, ער האט זיך אראפגעבויגן, האט מאיר דאסקאלאוויטש אריינגעשטופט זיין פופיק אינעם גוי זעהן צו ס'פיט אריין, דער גוי האט אים אזעלכע מכות געגעבן אנגעקומען גראדע דער ווארדן, האט ער געפרעגט פארוואס האסטו אים געגעבן מכות, זאגט ער לוק איים נאט היער פאר סעקס, איים היער איי מעיד א ראבערי איי סטאול, באט איים נאט היער פאר דיס, וואט דיד יו קאם טו מי פאר? מ'האט אים געגעבן עפעס נאך כ'ווייס א יאר אין תפיסה דעמאלטס, איך האלט. שטייט אז ווען איינער האט א בעל חי זאל ער נעמען נאך איינס, ווען נישט איז צער בעלי חיים, האסט א הינט זאל ער האבן א בויפרענד אדער א גירלפרענד. איך האלט אז מען דארף צאמשטעלן מאיר דאסקאלאוויטש אינאיינעם מיט חי' לייפליין אין איין תפיסה, מיר זאלן א גאנצן טאג און א גאנצע נאכט קענען האבן סעקס, קאוז דעיר באוט סיק, עניוועי, סאו יעצט וועט מען זעהן וואס ס'וועט זיך אויסלאזן מיט די חי' לייפליין צו ס'וועט יא גיין אויף אוסטראליע צו ס'וועט נישט גיין אויף אוסטראליע, נאר צו ס'גייט צו נישט, דער עולם האט די מעסעדזש קלאר ווער זי איז. און אין די זעלבע צייט איז קיינער זוכט זיך היינט נישט די גליק. יעצט די מוסדות התורה האבן אונז אראפגעברענגט זייער ביטערליך ווייל זיי האבן געוואלט זייערע שייגעץ שטיק מיט אלעם געווען געפערליך איז היינט זאגן זיי שטייט אין צייטונג היינט גייען מיר האבן א קאמף א קאמף מיט וועם די משוגענער דו האסט מיט וועם צו קאמפן יעצט זאגן זיי אזוי זיי גייען עס האבן אזוי פאר אונזער לעבן פאר אונזער אמונה פאר אונזער המשכת הדורות פאר אונזער קדושה פאר אונזער תורה פאר אונזערע קינדער פאר אונזער הייליגן באשעפער איז דאס פארשטיי איך נישט פונקטליך. אמונה, המשכת הדורות, וועלכע אמונה פונקטליך? וועלכע קדושה? המשכת הדורות? פון וועם? פון די או טי די? פון די קינדער וואס זענען נעבעך אוועק פון אידישע וועג? אויף וועלכע אמונה? די אמונה פון סאטמאר געשטימטע מיידלעך וואס זיי זאגן? וואס האבן זיי געזאגט? אז יאשקע איז זייער סעיוויער? די אמונה פון וואס? פון קאטוילישע גלחים? פאר אונזער תורה? פון וועם? פון פוטסטעפס? פון טרענסדזשענדערס? אונז זעמער דאך אזוי אין דר'ערד אז אונז כאפ מיר אפילו נישט, און די רבנים זעצן זיך נאך צאם, ס'איז געווען יעצט א גרויסע אסיפה, אלע קהילות האבן געגעבן שווערע טויזענטער דאלער, ס'איז דא וואס האבן געגעבן פופציג טויזענט, ס'איז דא וואס האבן געגעבן הונדערט טויזענט, און ס'אלעס גייט צו אפאר מענטשן אין די טאש, זיי האבן געזען אזוי, פון סעקשועל אביוז קענען זיי קיין לעבן נישט מאכן, ווייל מען האט עס ברוך השם אפגעשטעלט וויפיל מען האט געקענט, טרייען זיי יעצט אויף אן אנדערן אופן. בן גוריון ימח שמו מ'האט אים אמאל געפרעגט, אויף יעדע זאך איז דא אין ארץ ישראל א טעקס. פרעגט ער וואס וועט זיין ס'וועט זיך אויסלאזן אלע נעמען? זאגט ער דער אייבערשטער וועט העלפן כ'וועל טרעפן נאך אפאר נעמען אויף וואסערא נאמען צו נעמען די טעקס. סא איך וויל ענק זאגן, מ'האט שוין אלעס געטרייט, יצחק לבנון שטערן, מיט דעם משוגענעם, מיטן עירוב, מיט די רבי זכרונו מיט לברכה, יעצט קומט סוכות קומט דאך יעצט, הע, מיט יא טראגן מיטן עירוב מיט נישט טראגן, הייבטס אן רבותי, נע ס'גייט שוין נישט, דער עולם ווייסט אז זענטס פול אוו באלאוני און דער עולם געבט שוין היינט נישט קיין געלט, דעטס איט. הער אויס, אונז מעג מיר דאך האלטן אונזער געלט פאר אונז פאר אוערסעלווס, האבן זיי צעטלעך איבעראל חמול על עוללינו ועלינו וטפינו והילולא דבר יוחאי, ווענק צו כלל ישראל, ווענדן זיך צו כלל ישראל, די קינדער ווענדן זיך שקצים וואס עטס זענטס, ווארפטס ארויס אלע קינדער, גייטס אלע אין דר'ערד, אזאלעכע לגיונות, קהילות קדושות, ניין קהילה קדושה מוסדות סאטמאר וויליאמסבורג. חיים יצחק מאנדל מנהל צו געבן א מיליאן דאלער, ווי שייגעץ דו? דו גייסט דאך גנב'נען פאר די גאווערמענט אסאך מער, וואס געסטו? וואס? וועם? וועם פאפסטו אפ? געט הונדערט טויזענט, דוד'ס מאנסי סעווענטי טו טאוזענט, ראחמסטריווקע געט פופציג טויזענט, מוסדות צאנז קלויזענבורג מאנסי געט

נע, זיי האבן געמאכט א גוטן שנאר קעמפעין מיט אלע באלאוניס וואס זיי האבן איינגערעדט פארן עולם, איינגערעדט דעם עולם גוטע זאכן, מען גייט אונטערברענגען, וויל איך זאגן רבותי, איך האב אינסייד אינפארמעישן פון די גאנצע זאך, איך בין שוין אלעס געוואויר געווארן, די גאווערמענט וויל אז מען זאל האבן די זעלבע קוריקולעמס ווי אין פאבליק סקול, זיי ווילן נישט מאכן צוויי קוריקולעמס, און מען הארגעט זיך יעצט ארום, מען הארגעט זיך מורא'דיג, רוב הרבנים האבן מסכים געווען אזוי ווי די גאווערמענט וויל. אדער זייער חשבון איז מ'עט עניוועי נישט פאלגן און זיי'ן טוהן וואס זיי ווילן נאכדעם, אדער זיי האבן אנדערע חשבונות, אדער די עיקר חשבון איז דאס געלט, ווייל די גאווערמענט האט זיי געזאגט נאו האני נאו מאני, נאו מאני נאו האני, זיי ווייסן דאס, די לינקע חברה וואס זיי שטופן דאס, און זיי וועלן אונז ארויסשטופן פון אמעריקע אויכעט, וואטש און זי. האסט שוין געליינט אלעס? איך ווייס שוין פונקטליך וואס ס'גייט פאר, מ'האט מיר נאר געבעטן איך זאל נישט זאגן נאך קיין נעמען און איך זאל נישט זאגן אסאך זאכן וואס מ'האט מיר פארציילט, ס'דא מענטשן וואס פייטן פאר דעם, ס'דא איינער וואס ס'שרייבט אין דזשואיש פרעס ער האט באשריבן די גאנצע זאך, ער איז מיר א פערזענליכע חבר, זאגט דער מצב איז ביטער, נאר קיינער טוט גארנישט ווייל ס'באדערט נישט קיינעם, דער שאפראנער רב למשל, דער גרויסע אפגעפליקטע. בהמה האט געהאט אונטערגעשריבן קעגן מיר, ער איז פון די וואס זיי שטופן אז ס'איז גוט, ער האט נישט קיין פראבלעם מיט דעם, ס'איז דא א מייזעלס וואס האט אפגעפירט יעצט גאנץ ישיבה יוניווערסיטי ס'זאל זיין אן פרעמיסעס א געי, זי הייסט מייזעלס, די מייזלעך אזאלעכע רשעים, זיי האבן אונטערגעברענגט אידישקייט פון אנפאנג ביז צום סוף, כ'קען א מייזעלס וואס ווייסט נאך נישט צו ס'איז א זי צו א ער, דאס זענען די רשעים, כ'קען א מייזעלס וואס האט געשלאפן אין ווילידזש מיט א זעכציג יעריגן גוי אפשר צען יאר, יא יא ס'איז גוט. קען א מייזעלס וואס האט געזאגט הו איז יור סעיוויער? דזשיזעס קרייסט ער'ט עס געזאגט ברבים האט נישט קיין מורא געהאט ריכטיגע חברה און שאפראנער רב שאפראנער רב האט געהאלטן ער דארף אונטערשרייבן אויף נחום ראזענבערג מיט די וואוילישן האטליין שטייסט? אין סאטמאר איז דא דער מנהל דארטן דער אפגעפליקטע בהמה עבי בעבי שטיין'ס טאטע ער האט געזאגט א דרשה פון דריי פערטל שעה וואס איך ברענג אונטער די גאנצע יארן נישט יעצט נאך פון צען יאר צוריק מזל איך בין נישט געווען אינוואלווד אין ווען זיין זון האט זיך קאנווערטעד פון א בוי צו א גירל שטייסט? דאס איז עס, דאס איז סאטמאר קאקמאר, אלץ געלעבט מיט ליגנט, געזאגט פאר אונז ליגנט און דעטס איט. וועגן דעם שטייט אין די גמרא אז א מלך איז מען דן תחילה, פארוואס? דער אמת איז, אונז גיימיר צוריק צום יום הדין, דער דין איז זייער א שווערע זאך, איך וויל ענק זאגן איין זאך, קוקט אן וויאזוי די רבנים פירן זיך אויף, ווערט אונז גרינג אויפן הארצן, אזאלכע דרערטליגערס, אזאלכע לאולייפס, אזאלכע גארנישעס, wow, פאר געלט טוען זיי אלעס. זיי האבן דא א כלל ישראל קעמפעין, עטס האט אלע געזען? פאר אונזער לעבן, פאר אונזער אמונה, פאר אונזער המשכת הדורות, פאר אונזער קדושה, פאר אונזער תורה, פאר אונזערע קינדער, פאר אונזערע רעכטן, פאר אונזער הייליגן באשעפער, קודם פאר הייליגן באשעפער קומט די לעצטע, שטעל דיר פאר ס'איז א בהמות דאס איז געווארן די חיות, סאטמארע בהמות, עניוועי, יעצט לאמיר גיין צו שטאט, פאר אונזער אמונה, מען גייט דאך דארטן לערנען אמונה סקווירא די גאנצע צייט, וועמען זאגט עטס ליגנט? פאר אונזער המשכת הדורות, העלפט פון אונז האבן זיך שוין גענומען דאס לעבן און זענען שוין או טי די'ס. פאר אונזער קדושה, מען האט דאך געטאטשט יעדעס קינד אין חדר, שיקט אונז ל ט א יונגעל אין חדר, בעפאר יו נאו איט האט אים דער רבי אריין גענומען אינעם בוילער רום, ער האט אים אריין געשטופט אין די מחילה, איך מיין וואט אר יו סעלינג אס? פאר די תורה? וועלעכע תורה? אונז האמער נישט קיין תורה, א תורה האמער אונז? אויב אונז האמער א תורה וואס איז דען מיט דעם ואת זכר לא תשכב משכבי אשה? און וואס איז מיט בראשית ברא אלקים? עטס גייט זיך לערנען אז חלילה נישט דער אייבישטער האט באשאפען די וועלט, פאר אונזערע קינדער? עטס זארגט זיך פאר אונזערע קינדער? פארוואס האט עטס ארויסגעווארפן בערך צוואנציג דרייסיג פראצענט פון די קינדער? ווייל איינער האט זיך געשטיצט אביסל דאס בערדל? צו ווייל די פרוי האט זיך געמאכט אביסל בלאש? דוד עקלשטיין איז געגאנגען זאגן פאר א פרוי דו האסט א פלעטבושער תחת דו קענסט נישט האבן דיינע קינדער ביי אונז אין מוסד? פרעגט מיך איינער וואס הייסט א פלעטבושער תחת? זאג איך פרעג דוד עקלשטיין ער ער רופט עס אזוי. איך ווייס אויך נישט. מ'איז אריינגעגאנגען צו יעדן אינדערהיים וועמען מ'האט חושד געווען, מ'האט באקוקט צו זיי האבן ווידיאוס, מ'האט באקוקט די פרויען'ס פענטיס, די אונטערהויזן, אין זייער בעדרום. דו ווייסט ווי דיגרעידינג דאס איז? אז די פרויען זענען געבליבן אין סאטמאר, זענען געבליבן גלייבן אז ס'איז דא א באשעפער, דארף מען זיך הייבן דעם הוט פאר זיי. נאכדעם שטייט דא פאר אונזערע רעכטן, וואסערע רעכטן האבן מיר אונז? גייט אריין צו א פרוי אין א בעדרום, דאס הייסט רעכטן? טפו עטס מעגטס ענק שעמען. און נאכדעם קומט מען אן פארן הייליגן באשעפער, וואס טוסטו פארן הייליגן באשעפער? וויל מען יעצט אז אלע קהילות, אלע שטעט, אלע מוסדות, אלע רבנים, זאלן מיטהאלטן פאר דעם ראטעווען כלל ישראל. וויי איז אזויפיל באלאוני געווארן, מען ווייסט שוין נישט ווער ס'זאגט אמת. ס'מעשה אזוי, איינער איז געווען א גנב אין א שטאט, און יעדער איז אים נאכגעלאפן, ער האט זיך מיישב געווען אז יעדער לויפט אים נאך וועט מען דאך אים כאפן, האט ער אויך אנגעהויבן צו שרייען גנב! גנב! האט מען שוין נישט געוואוסט ווער דער גנב איז. דאס איז היינט די מוסדות, אלע מוסדות זענען די זעלבע דרעקערס, זיי באגנבענען אונז און טוען כל דבר אסור, און יעצט שרייען זיי אלע מען זאל ראטעווען! ראטעווען! צו אן הייליגן באשעפער פאר אונזערע קינדער! בהמות וואס עטס זענט! אמאל האט דאס געארבעט, היינט קען מיר אונז די אלע באלאוניס. ס'הייסט, אונז זעמער קלאר אין די שיטה. עזריאל גליק האט אונז אראפגעשטעלט א שיטה, אז ווען נישט דער הייליגער סאטמארער רבי וואלט דער חזון איש נישט געלייגט קיין תפילין. אונז זעמער קלאר אין די שיטה. יא. שאלה איז צו דער בעל שם הקדוש וואלט אויך נישט געלייגט קיין תפילין. ליגנערס בלאפערס. כ'האב אויך געוואלט זאגן אז יענקי דאסקאל איז היינט, היינט איז מאנטאג. איז ער ווידער געקומען אין קאורט און ער האט עס שוין אפגעשטופט אויפן אכצענטן נאוועמבער, November eighteen. ער וועט עס שלעפן, ער האט צייט און געלט האט ער דאך, ער קען עס שלעפן אזוי נאך א יאר צוויי דריי, אפשר דערווייל וועט ער נאך אוועקפייגערן אויכעט, עטס ווייסט די מעשה, ס'איז געווען אמאל איינער האט נישט געמאכט קיין פרנסה, גיט ער, איין טאג קומט ער אהיים ער איז געווען זייער פרייליך, פרעגט אים זיין ווייב וואס ביסטו פרייליך, זאגט ער איך האב געמאכט א דיעל מיטן פריץ, דער פריץ האט א הונט, און דער פריץ וויל אז דער הונט זאל קענען לשון קודש, האב איך מיך אונטערגענומען אז איכ'ל אים אויסלערנען. יעצט לאכט ער בה. וואס הייסט וועסט אויסלערנען? א הונט קען נישט רעדן? וואס האסטו געטון דא? זאגט ער, הער אויס, כ'האב געמאכט א דיעל אז ביז פינף יאר לערן איך אים אויס לשון קודש. פרעגט די פרוי, וואס וועט זיין פינף יאר ארום? זאגט ער, הער אויס, ס'קען געשען אסאך זאכן, אדער דער הונט וועט פייגערן, אדער איך וועל פייגערן, אדער דער פריץ וועט פייגערן. צו וואס ביסטו באזארגט וואס איז דא פינף יאר ארום? א מענטש האט געקויפט דעם עמפייער סטעיט בילדינג אויף הונדערט יאר ארום? וואס איז? עניוועי, ס'איז די זעלבע דא אויכעט. יענקי, שלעפן שלעפן שלעפן, דערווייל קען זיין ער וועט נאך אפפייגערן אויכעט וועט מען אים נישט טרעפן גילטי. די זעלבע טוט די חי לייפליין אויכעט, און די זעלבע טוען די אלע קרוקס. סאו למעשה איז גאנץ גוט. ס'ווארט יענקי ווידער גיין אין קאורט, אבער איך ברענג מיר שוין שוין די צייט צו גיין אין קאורט אים, כ'האב שוין באקומען א ידיעה פון קאורט פונקטליך ווי ס'האלט מיט אים, די חיה רעה האט געכאפט א פיקטשער פון מיר מיט נאך איינעם וואס אונז זעמיר געגאנגען אין קאורט, ער ווייסט אז ער טאר דאס נישט טון, אבער דער שופט זיינער ווייסט עס שוין אויך. ווייסט, האט געמיינט ער וועט ארומשיקן א בילד וועט מיך פארשעמען, איך ווער נישט פארשעמט יענקי, געטאטשט א מיידל פון זעכצן האסטו ליידער, פארשטייסט? שמוציאן וואס דו ביסט, טאטשט יענעמס מיידל, איך בין נאכנישט זיכער אז דו האסט נישט געטאטשט דיינע טעכטער, איך בין שוין היינט, זאלסט וויסן, היינט גלייב איך אלעס אויף יעדן. מענטש קען דאס טון פאר א פרעמדן, מעיבי יו דיד יור און דאוטערס אלסא. און ווען דו ביסט געקומען אויף בארדיטשוב דעמאלטס שבועות מיט נאך אפאר מאל, כ'ווייס שוין נישט וועם דו האסט דארטן אלס געטאטשט, סאו. ס'גוט, זאלסט וויסן, אויף יענקי דאסקאל וועט קיינער נישט האבן קיין פאראיבל אז ער גייט זיצן. ער איז געווען אזא רשע, אזא כלב טמא, אז ס'וועט קיינעם נישט באדערן. נע, געזונטערהייט. נאר דאס וויל איך דער עולם זאל געדענקען, איך האב נישט איינגעזעצט. דא אין וויליאמסבורג גייט אויס דו ביסט א שייגעץ, ביסט א מוסר, ביסט א יאסער, ביסט א דאסער. איך האב נישט איינגעזעצט. ס'האט אים איינגעזעצט א מיידל וואס זי זאגט אז ער האט איר געטאטשט. און זי האט גוט געטון. כ'האף אז ער וועט אנהאלטן. דער עולם מיינט אז טאמער מען גנב'עט אביסל געלט אונטערן טיש און מען לאזט דראפן די קעיס דאס איז א חכמה, נישט קיין שום חכמה דאס, קענסט עס מאכן ליגעל אויכעט, נאכדעם ווען דו ענדיגסט מיט אים קענסטו אים סוען, ער איז א מענטש וואס האט אסאך געלט, ער קען נישט שפילן אז ער האט נישט, ער האט פארמעגן, ער האט הייזער. סאו איך האב הנאה ווייל יענקי דאסקאל איז נישט אונזער בעל הבית. איך האף אויכעט יענקי דאסקאל איך האף אויכעט יענקי דאסקאל אז דו האסט מיטגענומען דיין ווייב זי זאל זעהן וואסערע א חזיר דו ביסט און האסט אויך מיטגענומען דיינע קעדילעקס די מיידלעך די נקיבות וואס דו האסט לעצטע מאל מיטגענומען איך האף אז זיי קומען דיר העלפן פארשטייסט. למעשה הייסט עס אז דו ביסט זייער טאטע, איז אמת צו נישט ווייס איך שוין היינט גארנישט, עניוועי. עטס, ס'דא זייער אסאך וואס זאגן אז מ'טאר נישט רעדן פון שמירת הברית און מ'טאר נישט רעדן פון די אלע זאכן, מ'האט עס נישט געזען ביים רעבן זכרונו לברכה, שקר גמור, מ'האט עס יא געזען, יא, דער רבי האט טאקע נישט גערעדט אינדערהיים פון די אלע זאכן, ער האט נישט געוואוסט, ער האט געמיינט אז יעדער איז א אפגעהיטענער מענטש, למעשה געקומען דער תולדות אהרן רבי דער אלטער, און ער האט געלערנט ביים רעבן אין ישיבה, ער האט אלץ מעורר געווען דעם רעבן, רעבע דו ווייסט נישט וואס די בחורים טוען צווישן זיך, ער האט זיך געהאלטן, סוף ימיו האט ער געזאגט אז ער האט א זכי' אז ער האט דעם רעבן געהייסן אז ער זאל רעדן פון שמירת הברית ביי די בחורים, ווען נישט האט די רעבע נישט געוואוסט, רעבע האט געמיינט אז יעדער איז קדוש וטהור. עניוועי, זיי דערציילן א מעשה אז ווען דער תולדות אהרן רעבע דא געווען אין אמעריקע האט ער געהייסן אז ער זאל גיין וויזיטן די ישיבה, און זען וואס די סאטמארע בחורים מאכן, און ער האט געהאט עפעס אזא אויפן שטערן פלעגט ער קענען דערקענען זאכן אלס זיין רבי. איז ער צוריק געקומען האט מען אים געמוטשעט זאל זאגן וואס ער האט געזען דארט, זאגט ער רבי די בחורים זענען זייער זייער מגושם, נו האסט מיך געשיקט האסט געוואלט איך זאל דיר געבן א ריפארט זאל איך דיר זאגן, זייער מגושם געווען, עניוועי למעשה האבן זיי געזאגט דער רבי האט נישט גערעדט און נחום ראזענבערג טאר נישט. כ'גיי כ'האמיר גענומען צייט ווען איך האב נישט קיין צייט, זייער זייער זייער אנגעשטרענגט מיט צייט, אבער כ'האמיר גענומען צייט און כ'האב צאמגענומען פון דעם רעבינ'ס ספרים אליינס וואס ער האט גערעדט, נישט נאר דווקא אין שובבי"ם, האב איך צאמגענומען דא אביסל, נישט קיין סאך נאר ממש אביסל, יעצט. די רעבע אין דברי יואל על התורה חלק ב', דף תקסב, זאגט די רעבע אזוי וועגן דעם הייסט שמירת הברית מידת היסוד,

צום וואס דער רבי רעדט דארט וועגן שמירת הברית, ויקרא יעקב אל בניו האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים, שעוררם ער האט זיי מעורר געווען על האסיפה אז מען זאל צאמנעמען וואס קיבוץ ניצוצים הקדושים אשר נתפזרו בסיבת החטא רחמנא לצלן. האספו ער האט זיי אנגעזאגט קינדערלעך טייערע זאלטס משיח זאל קומען מוז מען צאמזאמלען די אלע ניצוצים וואס מען האט פארשפרייט. מיטן אחת וויין איז אויך דא מען זאל מתפלל זיין אויפן עוון פון קרי און ווער שמועסט נאך פון זרע לבטלה תיקון זה און דער תיקון ישתדל אדם לעשותו בימי הנעורים דייקא ער זאל ווען ער איז יונג ווייל ווען מען איז שוין אלט און מען האט שוין נישט קיין כח גברא איז שוין נישט קיין גרויסע חכמה אז מען איז ערליך מערקן אלע אלטע אידן ווערן ערליך אויף דער עלטער פארוואס ווייל אז ס'שטופט שוין נישט די תאווה האט ער שוין נישט וואס צו זוכן דא איז דייקא טרם הגיע לימי הזקנה על שם זה נקרא מידת היסוד.

חטא הידוע, פארוואס הייסט עס חטא הידוע? א איד איז אמאל געזעסן אין סאטמאר און דער רבי האט זייער געוויינט, חטא הידוע, חטא הידוע, געווען עפעס א פוילישער א גערער חסיד, פרעגט ער דעם סאטמארע איד, נאך די אלע בכיות, וואס הייסט עס חטא הידוע? האט מען געזאגט חטא הידוע איז די בחירות, ניין ס'איז נישט דאס, איך וועל גיין זאגן וואס דאס איז חטא הידוע, דער רבי ברענגט עס אין חלק ב' דף תקג, ברענגט דער רבי אזוי, נראה לי בדרך רמז, מוסר. כבר הקדמנו בדברינו, כ'האב שוין גערעדט דערפון, כי הקריאה בפרשיות אלו, מ'רעדט דא פון שובבים, ליינען פון דעם וואס מ'ליינט של שעבוד וגאולת מצרים מעורר איז מעורר די הזמן, ס'איז מעורר די צייט, ומסוגלים ימים אלו, און די טעג זענען מסוגל, לתיקון חטא הידוע יותר, ס'איז נאך מער מסוגל אז מ'זאל מתקן זיין דעם חטא הידוע. מן הראוי להתבונן, מאי טעם כינו חזל לחטא זה חטא הידוע? פארוואס האבן די חכמינו זל גערופן דאס חטא הידוע? והרי כל מי שלומד תורה ויש לו ידיעה בית רבו כל החטאים ידועים לו. זאגסט חטא הידוע? ווען איינער האט געלערנט אין א חדר און ער קען די חטאים פון חומש שטייט חטא הידוע, ער ווייסט אלע חטאים. און פרעגט די רבי ווייטער וכי חילול שבת אינו חטא ידוע? אדרבא. חטא זה של שמירת היסוד בני אדם נכשלין בו יותר משאר חטאים, און מער נכשל ווי אנדערע חטאים, נשלל מהם ידיעה חומר העוון והפגם עד היכן הדברים מגיעים בשורשם, א גרויסע טייל פון מענטשן ווייסן אפילו נישט ווי ווייט דער חטא קומט אן אין זייער שורש, למשל לעומת חילול שבת ווייסט יעדער, שבת? א גרויסער חטא, אם כן מדוע נקרא זה החטא הידוע יותר משאר חטאים, פארוואס הייסט עס מער? חטא הידוע ווי אנדערע חטאים. דער הייליגער רבי ואפשר לומר הכוונה היא, על פי מה שכתוב כבוד זקני הייטב לב זכר צדיק לברכה, רבי זאגט, כ'וועל ענק זאגן וואס דער הייליגער ייטב לב זאגט, אשר ציוה ער האט באפוילן קודם הסתלקותו פאר ער איז געשטארבן, שלא יכתבו על מצבה תואר גאון או צדיק. שרייבן נישט א גאון און נישט קיין צדיק. אם כזה יכתבו, נאר די ווערטער זאל מען שרייבן, רב המפורסם נודע בשערים, ענד דעטס איט, עד כאן לשון קדשו. זאגט די רבי, וענינו נראה כי למעלה בעולמות עליונים ישנם שערים הרבה, אין עולמות עליונים איז דא אסאך טויערן, כל אחד מיוחד לבחינת השפעה מיוחדת, יעדע איינע איז מיוחד צו א געוויסע השפעה, כמו שהזכירו חזל אזוי ווי די חזל זאגן בגמרא אין מסכת בבא מציעא, דף נ ט, עמוד א'. אמר ר' אלעזר, זאגט ר' אלעזר, מיום פון דעם טאג שחרב בית המקדש, ווען דער בית המקדש איז חרוב געווארן, ננעלו שערי תפילה, האט מען צוגעשפארט די שערי תפילה, זאגט אבער די גמרא, ואף על פי ששערי תפילה ננעלו, כאטשיג מ'האט צוגעשפארט שערי תפילה, איז אויף וואס גייען מיר אונז יעצט דאווענען ראש השנה יום כיפור סוכות, ס'איז דאך צוגעשפארט? עס איז קלאוזד, קלאוז די דארס. אבער די גמרא, אבער שערי דמעות לא ננעלו, שערי דמעות האט מען קיינמאל נישט צוגעשפארט. יעצט עוד שם, דארטן זאגט די גמרא אמר רב חיסדא האט רב חיסדא געזאגט כל השערים ננעלים חוץ משערי אונאה. שערי אונאה הייסט ווען מען שווינדלט אפ יענעם, שווינדלט אפ. דא א מעשה אז ס'איז געווען אמאל א שנת בצורת אין מאראקא, דאס דערצייל איך, דאס שטייט נישט ביים רבי'ן. איז אזוי ווי ס'איז געווען א גרויסע שנת בצורת, האט רב צאמגערופן די שול, יעדער האט געפאסט, און ער האט באפוילן פארן רב אז טאמער ס'וועט נישט היינט רעגענען, הארג איך אויס אלע אידן אדער איך ווארף זיי ארויס פון לאנד. זיי האבן געוואוסט אז דער איד האט א כח, אלץ געווען אזוי, אינעם גרעסטן גלות וואס דער אייבערשטער האט אונז געשיקט, האט ער אונז געגעבן א געוויסן כח אז מי מושל בי צדיק, יראת, צדיק,, מילא האבן זיי געוואוסט אז מ'טוט טענה'ן די סקרוז ביי די אידן וועט דער אייבישטער העלפן. קיצור, יעדער האט זיך אויפגעשטעלט און מען האט געדאווענט און געזאגט און געבעטן, און א פשוט'ער איד, דער פשוט'סטער פון פשוט פון די קהילה, געזעסן סוף אין די בית מדרש, גייט ארויף אויף די בימה און ער געט א קלאפ אויס, ער ברענגט מיט זיינע שטיינער, איר ווייסט, ס'איז געווען די שטיינער וואס עס האט געוואויגן, עס איז נאך דא פלעצער וואו מען קען עס זען, מען לייגט ארויף א קילא, א האלבע קילא. ער געט זיך א שטעל אויף און ער זאגט, רבונו של עולם, דו ווייסט אז איך האב א געשעפט וואס איך פארקויף זאכן אויף די וואג, פיירות, ירקות און אנדערע זאכן, רבונו של עולם, קוק אן מיינע שטיינער, זענען פונקטליך, אמאל פלעגט מען מאכן, מען האט אויפגעשריבן א קילא אויפן שטיין, ס'האט אבער געהאט מער, כדי מען זאל קענען צוגנב'נען פון יענעם, אמאל האט עס געוואויגן ווייניגער, אה, ס'איז געווען. גימיקס איז געווען גענוג. דו רבונו של עולם נעם די שטיינער און פארקוק זיי, וועסט זען אז דא פעלט נישט גארנישט, ס'איז פונקטליך. נאכדעם זאגט ער, רבונו של עולם איך וויל דיר נאך עפעס זאגן, דו און איך ווייסן אז יעדעס מאל וואס איינער האט געקויפט האב איך צוגעלייגט נאך א טראפ, ווייל אפשר אפשר האט עס נישט גוט געוואויגן, כ'האב קיינמאל נישט בא'גנב'עט קיינעם. איך האב אלץ געטוהן כהלכה, בעט איך דיך רבונו של עולם, דער רשע זאגט אז ער גייט אונז פארטרייבן, זיי אונז מוחל אין זכות פון דעם וואס איך האב אייביג געהאנדלט ערליך, און ס'איז גראד געווארן פארוואלקנט, יעדער טוט אים צוקוקן, א פשוט'ער איד שטעלט זיך אויף און זאגט דא דרשות ס'דא דא רבנים רעבעס, ליטל דיד דעי נאו אז די רעבעס זענען די גרעסטע, כ'וויל נישט ווייטער אריינגיין יעצט.

זיי לויבן דעם אייבערשטן, יעדעס מאל זיי קענען עפענען, עס גייט ארויף די תפילות, זיי קענען עס צומאכן, לויבן זיי דעם אייבערשטן, דאס הייסט נודע בשערים בעלה, המלאכים הממונים על השערים, די מלאכים וואס זענען געשטעלט אויף די שערים, מעריצים קדושתו, האלטן אין איין זאגן דעם אייבערשטנ'ס הייליגקייט. דערנאך ווען מען זאגט די יוצר יאהבו המלאכים נצחו, אף שיחו ספרו עוזו. פארו צבאו, קדושים רוממו, דאס איז פאר מען זאגט קדושה, אז די אלע גרויסע מלאכים אין הימל האלטן אין איין זאגן און מעריץ זיין די קדושה פונעם אייבערשטן. יעצט, ואמרו חז"ל גדולים הצדיקים יותר ממלאכי השרת, שטעל דיר פאר וואס מלאכי השרת זענען, די צדיקים קאנטראלירן די טויערן דא פון די וועלט. אולי לטעם זה כינו חזל חטא זה חטא הידוע, קען זיין זאגט די רבי רופט מען דאס די חטא הידוע כי המלוכלך רחמנא לצלן בחטא הנורא זה שמו נודע בכל השערים לגנאי, אלע וואס זיי פירן די טויערן די גרויסע מלאכים ווייסן אך דאס איז א בעל עבירה דער טוט די און די עבירות, המלאכים און די מלאכים הממונים על השערים יודעים ומכירים בו. אפילו זיי די מלאכים ווייסן אויכעט אז ער טוט א די עבירה, וויאזוי? על ידי כיתות מלאכי משחית שנבראו על ידו וסובבים אותו, שטייט אז ווען איינער איז מוצא זרע לבטלה מיט די אלע זאכן, דעיט איז, ס'ווערט באשאפן מלאכים מזיקים, גמרא אין מסכת ברכות זאגט ווען א מענטש זאל קענען זעהן וויפיל מלאכי חבלה זיי דרייען זיך ארום אים און זיי ווילן אים הרג'נען וואלט ער נישט אויסגעהאלטן, ס'נישט געקענט אויסהאלטן, שטייט אז די בהמות זעהן יא, ביי בלעמ'ען האט אויך דאס אייזל געזעהן. ס'איז געווען די צונאמי אפאר יאר צוריק קיין שום בעלי חיים איז דארט געווען נאר מענטשן פארוואס ווייל זיי זעהען זיי האבן אזא חוש אז זיי זעהען פאראויס אונז האט מען עס צוגענומען ווייל אונז האמער א בחירה עס ווערן באשאפן מלאכי חבלה און זיי רינגלען ארום דעם מענטש וצריך און ער דארף האבן לזכות גדול דארף האבן א גרויסע זכות און מליצי יושר שלא יהיו השערים ננעלים בפניו. דארף האבן גרויסע זכותים אז מען זאל אים נישט צושפארן די טויערן ולפני תפילתו און פאר ער הייבט אן צו דאווענען שלא ידחפו וירחקו רחמנא לצלן אז זיי זאלן אים נישט מרחק זיין, אמרו חזל זאגט דער חזל כי שערי דמעות לעולם לא ננעלו, זאגט אונזער הייליגער רבי אזוי זאלסט געדענקען, די אלע זאכן שטייט אין זוהר און ס'דא מלאכי חבלה און אלעס איז אמת, אבער איין זאך. ס'איז דא מלאכים מלאכים וואס זענען געשטעלט אויף די טויערן. דמעות איז לא ננעלו, דאס זאלסטו אייביג געדענקען. ממילא עס איז לא ננעלו, דארפסטו נישט קיין מורא האבן פאר די אלע זאכן. זאגט די רבי ער זאל זייער שטארק פארביטערן זיך און ער זאל חרטה האבן מעומק הלב על אשר הכעיס לבורא יתברך שמו וירבה און ער זאל מרבה זיין בתשובה ובתחנונים ובדמעות און מיט טרערן,

שערי דמעות קען קיינער נישט צושפארן, בורא יתברך שמו מרחם עליו לקבל תשובתו, דער אייבערשטער וועט מרחם זיין ער זאל מקבל זיין זיין תשובה, יעצט דער רבי האט אמאל געזאגט אין די תורה אויב מען שפארט עס קיינמאל נישט צו וואס פעלט אויס די טויערן, דער רבי ענטפערט אסאך בחינות, פון קאצקער איז דא זייער א שארף ווארט אז מען וויינט ווי א בהמה איז עס יא צוגעשפארט שפארט מען עס צו, וואס הייסט ער וויינט ווי א בהמה? קומט אין שול, יוי חציבתי חציבתי חציבתי, ניט דער ראש השנה צו דער יום כיפור גייט פאריבער, איז ער שוין, ער איז שוין ביזי מיט זיינע זאכן ווידער, ער לויפט שוין ווידער אין מקווה, ער לויפט שוין כאפן א בחור, ער לויפט זיך שוין שטופן לעבן א בחור, האסט געוויינט ווי א בהמה, ער האלט נישט ביים תשובה טון, און דו וויינסט נאר ווייל דו האסט מורא פארן יום הדין, דאס זאלסטו אייביג געדענקען. מוז מאכן א קבלה. אז פון היינט ולהלן שלא ישוב לכסלו עוד. קיינמאל נישט צוריק גיין צו די עבירה. ממילא איז דער אייבערשטער איז זיך מרחם און ער נעמט אן זיינע תפילה. בורא יתברך שמו מרחם עליו לקבל תפילתו. יעצט און בפרט זאגט דער רבי תשובת הרבים. איז אויכעט א מורא'דיגע זאך, וכתיב ס'שטייט קל כביר לא ימאס, דער רבי, הבאנו מדברי כבוד קדושת זקיני הישמח משה זכר צדיק לברכה לחיי העולם הבא דתשובת הרבים אף אם היא מיראה כאטש מיראה אלץ איז בבחינת תשובה מאהבה נעמט עס דער אייבישטער אן אזוי ווי תשובה מאהבה ונזכה עוד לעשות רצון הבורא יתברך שמו ולהרבות כבוד שמים על ידינו כי זהו תכלית הכל. זאגט דער רבי ווייטער, וואס ווייסט מען נישט וואס דאס איז דער חטא הידוע? זאגט דער רבי א מורא'דיגע זאך הנה חז"ל בספרי החכמה, כינו לחטא זה חטא הידוע, פארוואס? דבדורות הקודמים הוי בבחינת החטא ידוע לכל, מ'האט געוואוסט פון דעם, פרט נאך ווען ס'איז געווען א מבול וועגן כי השחית כל בשר, מ'האט אלעס געוואוסט.

אין חטא זה ידוע, ס'איז טאקע נישט קיין חטא הידוע, קען זיין ווי יענער האט געזאגט דער סאטמארער פאר דעם גר א חטא הידוע, גאר די בחירות, מ'ווייסט אפילו נישט אז עס האט צו טון מיט שמירת הברית, אין יודעים ואין משיגים חומר העוון, מען דערגרייכט נישט און מען איז נישט משיג די חומר העוון, ואף המלוכלך בחטאות נעורים רחמנא לצלן אינו רואה חוב לעצמו, ווער ס'איז פארשמירט דערין ער זעט גארנישט קיין חוב דערין, והנסיונות גדולים עד למאוד און נסיונות. זענען זייער גרויס כי הוגלינו בעווינותינו הרבים למקומות המזוהמים, זענען מיר ליידער דורך די גרויסע עבירות זענען אונז פארטריבן געווארן אין די שמוציגסטע מקומות, וכל פסיעה וכל צעד מלא נסיונות, יעדע טריט איז פיל מיט נסיונות, און מי אשר יוכל להתפאר, ששמר עיניו בתכלית השמירה, ווער קען זיך אויפטון אז ער האט אפגעהיטן זיין אויגן בתכלית השמירה, ושמר את לבו מהרהורים רעים, הרהור עבירה קשה מעבירה, מי יאמר ווער קען זאגן זכיתי לבי טהרתי מחטאי, תסמר שערות אדם, כד מעיין בגמרא בזוהר הקדוש, עס שטעלט זיך אויף די האר פונעם מענטש ווען מ'איז מעיין אין די גמרא און אין זוהר הקדוש ובספרים הקדושים, חומר העוון וחומר הדין שיש לאדם לעבור ביום פקודה, דער זינד. און די הארבקייט וואס א מענטש דארף דורכגיין ווען דער אייבערשטער וועט נעמען פון אים זיין משפט, השם יתברך ירחם עלינו, דער אייבערשטער זאל רחמנות האבן ויבט און ער זאל קוקן בשפלותינו, שנשארנו אונז זעמיר געבליבן ערום נאקעט ויחף און בארפוס, אין מי יגדור גדר און מי יעמוד בפרץ, האמיר נישט ווער ס'זאל גודר זיין א גדר און שטיין בפרץ, אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמים, בזמנים הקודמים מנהיגי הדור השגיחו בעינא פקיחא,

אזוי ווי א קאלידזש טאר דאך נישט מאכן סעגריגעישאן פון די סעקסעס, גייט מען מאכן א נייע זאך, ס'איז דא סטערנס קאלידזש פאר די מיידלעך, דאס איז דארטן ביי עדיסאן עוועניו, פארט סטריט, און ס'איז דא פאר די בחורים איז דא אויף די הונדערט און אכציגסטע גאס, איז דא ישיבה יוניווערסיטי, און דא עפעס איינער האט זיך אויפגעשטעלט דארטן א. אויסגעלאסענע, און צו האבן מיר דאך צו טון מיט די האנה אכברה רשעה, מיט די מיזעלס, זי הייסט מייזעלס, און זי זאגט אז. זי וויל אז ישיבה יוניווערסיטי זאל האבן א געי קלאב. און זיי מאכן יעצט א ריזיגן פראטעסט, און די גאווערמענט זאגט זיי זענען גערעכט ווייל אונז געבן מיר געלט. נאר ווען אלע האבן די זעלבע רעכטן. שוין, און דעטס איט, און געפינישט. דא פאלן אריין בערך זעכצן זיבעצן טויזענט סטודענטס. און דאס וועט האבן א ריעקשאן אויף ארץ ישראל, אויף די מאדערן ארטאדאקס, אויף מזרחי, און ס'איז פיניש, דארף מען האבן גרויסע כוחות זיך צו שלאגן, ווייל דאס קען געשען אין סאטמאר אויכעט, מארגן קען אויפשטיין א בחור פון כיתה ד', פון שיעור ד', און זאגן איך וויל אז עס זאלן קומען שלאפן דא מיידלעך. אדער אז א זכר מיט א זכר זאל זיין אפישעל, מען זאל עס מעגן חלילה. דער אמת איז, איך זעה נישט דעם גרויסן פארברעך דערין. נחמיה וועבערמאן איז א זכר. און ער האט געקענט מענטערן שוואכע מיידלעך וואס האבן געהאט קשיות אין די אמונה צי קשיות אין אידישקייט, זע איך נישט פארוואס מען זאל נישט קענען האבן אז א צען שיינע מיידלעך זאלן קענען קומען מענטערן בחורים אין קווינס און אין שיעור ד'. איי דזשאסט דאונט סי איט. און אונז האמיר נאך איין קלייניקייט. קומט נאכדעם דער בעל דבר און ער ברענגט אונז אונטער. וויאזוי האט דאס געמעגט געשעהן? וויאזוי האט געמעגט א מענטש ווי נחמיה זאגן פאר מיידלעך וואס צו טוהן און קוקן אויף זייער דרעס און זאגן די אויבערשטע באטן די אונטערשטע באטן? האסט געשפילט געימס מיטן אייבערשטן? נעמט דער אייבערשטער אוועק זיין השגחה און נאכדעם זעמער אונז פיניש. עניוועי, זאגט דער רבי ווייטער, על ידי אז די פגם הברית איז ממעט שפע מיט ברכה על ידי פ הפגם באות ברית קודש נופלת השפע הקדושה ליד החיצונים, א מענטש איז באשערט ער זאל האבן מזל מיט אנדערע זאכן גייט עס צו די חיצונים רחמנא לצלן ונתמעט שפע הברכה מן העולם און עס ווערט ווייניגער די שפע ברכה פון די וועלט וזוהי ראשית לכל דבר הממעט את המחיה מן האדם. די ערשטע זאך וואס ער נעמט אוועק די פרנסה פון א מענטש, דאס זאגט די רבי אין חלק ד' דף קוף למד בית.

שטייט ער האט געשאכטן אין די פרי און ביינאכט קינדער פאר די עבודה זרה, זאגט די גמרא אז דאס איז איינע פון די זאכן וואס די אידישע קינדער האבן געקרעכטס מן העבודה. יעצט די גמרא זאגט אין מסכת נדה דף י ג עמוד א', אמר רב, המקשה עצמו לדעת, ווען איינער איז זיך מקשה לדעת, ער שפילט זיך מיטן אבר ער זאל באקומען א קישוי אבר, נקרא עבריין הייסט ער אן עבריין, שכך אומנתו של יצר הרע, היום אומר לך עשה כך,

וואס איז דאס אנדערש ווי א מקשה עצמו לדעת? וואס איז דאס ווייניגער? וואס איז א מקשה עצמו לדעת שטערקער פון דעם? יעדע עבירה גייט אזוי. אבער דער רבי מורא'דיג הייליגער ר' מיילך ברענגט אין הנהגות אדם שחטאת נעורים מסמאים עיני האדם שלא יראה את האמת, חטאת נעורים מאכן בלינד דעם מענטש ער זאל נישט זען דעם אמת, ועל ידי סמיות עיניים, עלול להיכשל בעבירות עוד עד שילך ויעבוד עבודה זרה. אז מען זינדיגט די אלע מיני עבירות פון פגם הברית מאכט עס דעם מענטש ער זאל בלינד זיין ער זאל נישט זען, איז במילא האט פרעה געזאגט איך האב אן עצה איך וועל זיי מאכן זינדיגן מיטן גרויסן חטא פון פגם הברית וועט אויטאמאטיש אויסקומען אז זיי גיין זינדיגן עבודה זרה, איז האט ער געטון אזוי. ער האט גע'שחט'ן אינדערפרי און ביינאכט אידישע קינדער, וואס דעמאלטס איז דאך געווען די זמן וואס אידן האבן געדארפט דאווענען, עבודה, און ס'האבן די אידן געבעטן דעם אייבערשטן זאל זיי אויסלייזן, ער איז געגאנגען און זיי האבן דעמאלטס געדינט זייערע אפגעטער, און ער האט אויסגעהארגעט זייערע קינדער, אזוי ווי ער האט אויסגעהארגעט זייערע קינדער האבן זיי נישט געקענט מצמצם זיין און מכוון זיין מתפלל זיין פארן אייבערשטן. ממילא איז פרעה געפארן זייער גוט, זאגט דער רבי, מיט דעם וועסטו פארשטיין ויאנחו בני ישראל מן העבודה, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה, זאגט די גמרא, שהיה קשה להם לפרוש מעבודה זרה, ס'איז געווען שווער זיי זאלן זיך פורש זיין פון די עבודה זרה, פארוואס? ווייל זיי האבן נישט געקענט מתפלל זיין געהעריג צום אייבערשטן, ממילא איז עס געגאנגען אראפ און אראפ און אראפ, ביז עס נתפס געווארן צו עבודה זרה, אלעס איז געווען ווייל פרעה האט מכשיל געווען די אידן. יעצט. זאגט דער רבי ולדרכינו לא פרעה בעצמו היה שוחט הילדים, נישט פרעה אליינס האט גע'שחט'ן די קינדער, אלא שהיה על ישראל לעשות כן, נישט פרעה האט גאר גע'שחט'ן די קינדער, נאר אידישע קינדער אליין האבן גע'שחט'ן די קינדער, וואס דאס מיינט אז זיי האבן נישט מתפלל געווען אויף זייערע קינדער, ווייל זיי האבן געזען אז ס'איז געווען א קוצר רוח און עבודה קשה, על כן נקרא על שמו. הייסט עס אויף זיין נאמען, און ס'מוז נישט זיין אז ער האט ממש אפגעשאכטן די קינדער אויף טויט, נאר ער האט זיי מכשיל געווען און דאס איז אזוי ווי געשאכטן אויף טויט. ומה שאמר פרעה, דאס וואס פרעה זאגט הבה נתחכמה לו למושיען של ישראל, רצה לומר להחטיא את ישראל בחטא הנורא הידוע, געזאגט אונז דארף מיר זיין נאר צו זיין אינעם חטא הנורא, ובזה נתחכם למושיען של ישראל, מיט דעם וועט ער דעם מושיען של ישראל אויפהאלטן לעכב את גאולתם דבזה תליא הגאולה כידוע מספרים הקדושים, וירא אלקים את בני ישראל וידע אלקים. זאגט דער רבי מורא'דיג אז מען דארף מאכן גדרים און סייגים מען זאל נישט נכשל ווערן אין א עבירה, און מען דארף בעטן דעם אייבערשטן מיט תפילות און תחנונים. אז ער זאל מציל זיין זיך און זיין משפחה און אויך את כלל ישראל פון דעם חטא, און מען זאל זוכה זיין מתקן צו זיין בעוד מועד, און מען זאל זיך אפהיטן, אונז און אונזערע קינדער, פון דעם חטא, וכל איש ישראל, יעדער איד צריך להשגיח על עצמו ועל בניו מנעוריהם, דארף אבאכט געבן אויף די קינדער פון ווען זיי זענען יונג. קודם שיבואו לכלל דעת, פאר זיי ווערן נאך צו קלוג, להזהירם על חומר העוון. זאגט דער רבי ונזכה זאל מען זוכה זיין להיות חלקינו מנוטרי הברית, והנה הכח הזה שעמדו ישראל בנסיון, אידן זענען באמת געווען בנסיון והיו גדורים בעריות, היה להם מכוחו של יוסף הצדיק.

כמו שכתוב אזוי ווי ס'שטייט כי אעשה כלה בכל הגוים ולא ישאר בעולם ס'וועט נישט איבערבלייבן כי אם בני ישראל בכח התורה ודביקותם בהקדוש ברוך הוא על כן כיוון שראו את כל זאת וויבאלד זיי האבן דאס געזען נתגברו בכל כוחם להחטיא את ישראל דווקא בטומאת מצרים כפי שפירש השל"ה הקדוש על הפסוק וירעו אותנו המצרים שעשו אותנו רעים וחטאים. ס'מאכט רעים וחטאים מיט זייער זאך מיט אות ברית קודש, זאגט דער רבי אזוי, בפשטות נראה שהפרישו את ישראל מדרך ארץ, וועגן דעם האבן זיי אוועקגענומען זייערע פרויען, זיי מפריש געווען מדרך ארץ, בשביל שלא יפרו וירבו, אזוי הייסט עס, כדי ס'זאל נישט ווערן פארמערט, כמו שכתוב במדרש, שגזר עליהם שלא ישנים בבתיהם, האבן געמאכט א גזירה זאל נישט טארן שלאפן אין די הייזער, כדי למעט מפריה ורביה. איוון זאגט די רבי עוד היה כוונתם בזה להחטיא את ישראל בחטא הידוע אז מ'וועט נישט שלאפן אינדערהיים וועט מען זינדיגן ועל דרך שאמרו חזל רווק הדר בעיר ואינו חוטא הוא נסיון גדול שטייט אז דער אייבערשטער אליין רופט אים אויס יעדן טאג ומצינו במלחמת מדין אף על פי שהיו צדיקים כאטש ס'איז געווען צדיקים האבן זיי געזאגט אם מידי עבירה יצאנו מידי הרהור לא יצאנו.

האבן זיי געהאט א מורא'דיגן עינוי פון פרישות דרך ארץ נקרא עינוי, ונוסף לזה היה להם עינוי גדול מידיעת חומר העוון ופגם החטא, זיי האבן אויך געוואוסט דעם גרויסן פגם חומר העוון, די חטא הידוע ענף מאיסור עריות, שדרשו אותו חזל מפסוק לא תנאף. פסוק לא תנאף לערנט זיך ארויס וועגן מ'זאל נישט חלילה טאטשן דעם אבר און קומען צו צו זרע לבטלה ושורש החטא הזה און דער שורש פון דעם חטא. הנקבה של הסטרא אחרא, ס'איז דא די זכר פון די סטרא אחרא און די נקבה, ס'איז דא סמך מם אלף למד, א, לילית, דאס איז די נקבה. לשם הולך, דארטן גייט אריין די אלע ניצוצים עד שזוכים אז מען איז זוכה ללקוט הניצוצים, להעלותם מתוך הקליפה, והחטא הנורא הזה מסמא את העיניים מלראות את האמת, דער חטא מאכט בלינד די אויגן מען זאל נישט זען דעם אמת, להגיע אל הנקודה אמת הן בתורה הן בתפילה, נישט צוקומען צו דעם נקודת אמת נישט בתורה נישט בתפילה, ר' נחמן ברענגט ס'איז דא. פסוק אין תהילים. הצילה מחרב נפשי מיד כלב יחידתי. זאגט רבי נחמן ווען איינער איז פארשמירט מיטן חטא הידוע פילט ער נישט קיין טעם אין דאווענען און ס'גייט נישט ארויף זיין תפילה, וועגן דעם דארף מען מרבה תשובה זיין פארדעם, וכל עובדא טבא יעדע גוטע זאך עומד חטא זה לנגדו לעכבו.

שאין יכולים לשמור קדושת הברית כראוי וכואב להם און ס'טוט זיי וויי און רצונם לתקן כל זה זיי ווילן מתקן זיין אבל תוקף הגלות גדול מאוד והתגברות הסטרא אחרא והכוחות הטמאות חזקים מאוד די כוחות פונעם גלות איז זייער שטארק און די כוחות פון די סטרא אחרא זייער שטארק וזה שאומר וירא את ענינו שהקדוש ברוך הוא ראה גודל העינוי שבלב בני ישראל שנסובב מגזירת פרישות דרך ארץ. וואס דאס קומט ארויס פונעם פרישות דרך ארץ. וזה גורם את עמלינו אלו הבנים, שעל ידי שנכשלים בחטא זה קשה להוריד הבנים בדרך התורה, להדריך הבנים בדרך התורה, ווען מען ווערט נכשל מיט דעם חטא, שווער נאכדעם מדריך צו זיין די קינדער בדרך התורה והיראה, און להשריש בלבם דרך התורה וכל הצרות שורשם מחטא זה. שאלמלא היה להם לישראל רק הרהורים ומחשבות טובות, היה כח יותר בתפילת ישראל לקבל ברחמים ורצון פון הבורא כל עולמים, אידן זאלן האבן, זענען טאקע אין גלות אבער זאלן האבן, א, די גאנצע צייט נאר הרהורים און מחשבות טובות, וואלט ווען געווען אסאך שטערקער דער כח פון תפילת ישראל ס'זאל אנגענומען ווערן.

דאס מיינט מיט די רבנים מיט די רעבעס מיט די מלמדים וואס האבן געטוהן וואס מען טאר נישט און מען האט געמאכט א שווייג און מען האט נאך יענעם געסטראשעט אז מעט אים ארויסווארפן מעט אים לייגן אין חרם קשה מאוד להתגבר עליהם ואין עצה אחרת רק לבקש מהשם יתברך שירחם על עמו ישראל וישפיע רוח טהרה בלבבות בני ישראל שנזכה לתקן את אשר פגמנו עתה יובן דברי המגיד בהגדה דעל ידי עינוי זה של פרישות דרשו הפסוק וירא אלקים את בני ישראל וידע אלקים מפני שזוהי הסיבה כוללת לכל העינויים, אלע עינויים מיט די צרות קומען דורך דעם וואס מען איז פגם הברית, כשנצטערו ישראל על שנכשלו בחטא זה ריחם השם יתברך עליהם. אז זיי האבן זיך מצער געווען האט דער אייבישטער זיך מרחם געווען אויף זיי.

כשיצאו ממצרים יזכו להעלות כל הניצוצין, דער אייבערשטער האט זיי מחזק געווען, זארגטס ענק נישט עטס עס נאך ארויסברענגען די אלע ניצוצין, וויאזוי? על ידי שהרבו בתשובה, כמו שכתוב במדרש על הפסוק וירא אלקים את בני ישראל שעשו תשובה, הבינונים וגם הרשעים הרהרו לעשות תשובה, וידע אלקים שאפילו אחד בחבירו לא היה יודע אלא הקדוש ברוך הוא לבדו, נאר דער אייבערשטער האט יעדנס הארץ. געזען און יעדנס הארץ געפילט, זה מכוון את לבו וזה מכוון את לבו ועושין תשובה והשם יתברך קיבל תשובתם. אמנם יש דעות שעל ידי חטא זה אינו מועיל תשובה, ס'איז דאך אבער דא דעות אז ס'העלפט נישט קיין תשובה, וכבר הבאתי בספר בשם אדוני זקיני ישמח משה, דתשובת הרבים כמו תשובה מאהבה, ווען א רבים טוט תשובה איז אזוי ווי תשובה מאהבה. ובחינת תשובה כזה מועיל גם על חטא זה, שם היה תשובת הרבים שכל ישראל יחד הרהרו בתשובה רק שלא ידע אחד מחבירו איינער האט נאכנישט געוויסט אז דער צווייטער טוט תשובה ווייל דער אייבשטער האט אלעס אויסגעהערט אבער קיינער האט נישט געוויסט הקדוש ברוך הוא צירף תשובתם ונחשב להם כתשובת הרבים דער אייבשטער האט עס מצרף געווען עס זאל הייסן תשובת הרבים

ביסל וואס דער רבי האט געזאגט, כ'האב נאך אסאך, איך קען דא נישט אינגאנצן אריינגיין ווייל איך קען רעדן דריי שעה אויך נאר פונעם רעבינ'ס תורות אליינס, איז וויל איך זאגן רבותי ס'קומט יעצט ראש השנה יום כיפור און סוכות, ווערט געברענגט אין די ספרים דאס איז תשובה מאהבה, אויך אז א ציבור טוט תשובה איז עס א מורא'דיגע זאך, די אייבערשטער נעמט עס אן אפילו ס'שטייט אין זוהר הקדוש אז ס'העלפט נישט קיין תשובה, ווייל זיי פרעגן אלע קשיא, דער זוהר הקדוש זאגט אז ס'העלפט נישט קיין תשובה, שטייט דאך אין די גמרא אז ס'איז דא ד' חלקי כפרה, וויאזוי קענסטו זאגן אז ס'העלפט נישט קיין תשובה? ערעץ איז ס'דא זאכן וואס נאר די מיתה איז מכפר, יעצט מ'מוז נישט שטארבן, מ'קען תשובה טון מיט אזא וויי געשריי צום אייבערשטן אזוי ווי מיתה, ממילא. זאל דער אייבישטער מוחל זיין. דאס האב איך נאר אביסל געלייגט אזוי ווי עס קומט יעצט ראש השנה יום כיפור און סוכות, מען גייט זאגן מפני חטאינו, מען זאגט דארטן דעם וואס אויס עס איז זמן העלאת הניצוצין, יעדער זאל זיך בארעכענען, מען דארף מתפלל זיין פאר זיך מען זאל אפגעהיטן זיין פון שמירת הברית, מען דארף מתפלל זיין פאר די קינדער דער אייבישטער זאל חלילה נישט נעמען די קינדער ער האט חוטא געווען, און די קינדערלעך זאלן וואקסן מיט תורה און מיט יראת שמים און זאלן האבן זיי ס'זאל זיי לייכטן די ליכטיגקייט פון די הייליגע תורה, און די תפילה זאל גיין כסדרן כהוגן אזוי ווי עס דארף צו זיין, און דער אייבערשטער זאל שוין רחמנות האבן אויף אונז און זאל אונז שוין אויסלייזן פון דעם גרויסן גלות במהרה בימינו אמן. יעצט, כ'האב אויך געוואלט זאגן אז מען זאל זייער אובאכט געבן מען זאל נישט איבערלאזן קינדערלעך אליינס, לאזט איבער מיט א גרויס מיידל,

איך בין דא ענק דזשאסט צו לערנען, די רעסט יו דו יור סעלף, און דעטס די סיסטעם איי ווארק, און מען דארף אבאכט געבן מען זאל נישט איבערלאזן דעם אייגענעם טאטן, דער טאטע גייט ארויפקומען ווייל ער האט שוין געדאווענט פריער אין עפעס א מנין פאר עלטערע אידן, און ער גייט האבן ענדזשויען זיך מיט זיינע קינדער, די אייניקלעך, און דו'סט נישט וועלן איינזעצן דיין טאטן און דיין שווער וועסטו נישט קענען איינזעצן ווייל דיין מאן האט דיר געגעבן אין קאפ, דאס דארף מען זייער וואטשן וואס מען טוט, קיינמאל נישט איבערלאזן אליין. קיצור, און אז די קינדער שפילן זיך אין גארטן ביי קריאת התורה, דארף צוויי אידן זיך מנדב זיין, איך בין פטור פון קריאת התורה, איך וויל וואטשן די קינדער, דאס איז וויכטיגער ווי די גאנצע קריאת התורה אינאיינעם, וואטשט אידישע קינדער, דעם אייבערשטנ'ס נשמות, און מען זאל דאס טון אין אלע שולן, שיקערן זאל מען חלילה נישט, נישט ראש השנה, נישט ערב יום כיפור, און נישט סוכות, שיקערן, דאס איז די ארגסטע זאך וואס איז דא, דראגס זאל מען אוודאי נישט האבן, ווייל דראגס איז מעביר על דעתו ועל דעת קונו. אונז מיר האבן גענוג וואס זענען צוריקגעקומען פארדראגט פון אומאן און פון ארץ ישראל, סא די אלע זאכן זאלט איר זייער זייער שטארק וואטשן, דער עולם מיינט אז מען גייט אויס אין די איך ווייס אין לאומאנס אויף פיפט עוועניו דארטן טרעפט מען די זנות מיט די חבר'טעס מיט די אלעם, ס'איז נישט אמת, מען טרעפט עס דא אויכעט, ס'איז יעצט דא א מעשה פון א פרוי וואס איז געווען א דעליווערי בוי פון א גראסערי, זיי זענען אביסל אנדערש, די סקין איז אביסל אנדערש זעהט מער אביסל טינקלער, זיי זענען נישט שווארץ זענען אזוי, מען רופט עס אין ארץ ישראל טשאקא, אזוי ווי א טשאקלעד, קיצור ער פלעגט אלץ קומען צו איר און זי האט אים אלץ געגעבן א טיפ אהער מיט אהין, און ס'איז געקומען צו אזא פונקט ווי זיי האבן זיך אנגעהויבן קירוב בשר ממש, איך וויל ענק עפעס אויסלערנען א זאך וואס עטס ווייסטס נישט, דער אייבערשטער האט געהייסן אז מ'זאל מל'ען א איד, איינע פון די טעמים איז, ס'איז אין תוספות, אז ס'איז דא א ווארעם וואס איז דא אויף די ארלה און דאס עסט אויף די מענטש, און אז מ'שניידט אפ די ארלה מל'ט איז אטאמאטיש וואס גייט געשען איז אז די ארלה פאלט ארויס, ווייל מ'שניידט דאך עס אפ, איז דער ווארעם פאלט אוועק פון גוף און ממילא קען דער מענטש לעבן און זיין געזונט, וועגן דעם איז א ברית איז מסוגל צו אריכות ימים. יעצט איך קען נישט די אלע העכערע זאכן, ס'איז דא א ווארעם מיט א מעשה, איך פלענק זאגן זייער פשוט, ווערי אופן און סטרעיט, ווען דו גייסט. וואוינען מיט א גוי, אדער דו מאכסט ארעל סעקס מיט א גוי, דו לעקסט אים אויס דעם פופיק. א איד האט נישט קיין ארלה, איז במילא איז נישט דא אינערגעץ ווי ס'זאל זיך באהאלטן די קטנים, די יורין, די שווייס, די זאמען, ס'איז נישט דא ווי ס'זאל זיך צו באהאלטן. א גוי האט וואס אונז האמער אויפן קעפל, האט דער גוי נאך א גרויסע דיקע שטיק ארלה, א הויט. געשעט, און ווען ס'איז א קישוי אבר ציט זיך עס אויס, ווען ס'איז נישט קיין קישוי אבר, וואס ס'געשעט איז אז ס'מוז דורכרינען די קטנים דארט איבעראל, איז א גוי וואס ער איז געמאלעט האט נישט קיין פראבלעם מיט די אלע זאכן, וועגן דעם די קריסטשענס מאלען זיך אויכעט, ס'איז סענעטערי, אויב דער גוי איז נישט געמאלעט געהאט אז דארטן כאפט זיך אן אלע מיני באצילן און ס'איז פאר אים אויכעט זייער סכנה'דיג און וועגן דעם זיי ווייסן אז ווען זיי גייען ארויס קטנים מוזן זיי זיך דארטן ארומווישן, זיי מוזן זיך מאכן זיכער אז אונטער די ארלה איז עס א הונדערט פערסענט קלין, און די אידישע טאכטער וואס זי ווייסט דאס נישט און זי האט מיט אים אדער זנות אדער ארעל סעקס, זי לעקט אים אויס, ווערט זי פול מיט אזא מין קראנקייט וואס זי ווייסט נישט פון וואו ס'קומט אפילו, ס'קומט ווייל יענער איז נישט גענוג סענעטערי. דאס איז וואס תוס' ברענגט אז אין די ארלה איז דא אזא ווארעם וואס דער ווארעם מאכט גיפטיג די מענטש, עס מיינט אז מען קען זיך נישט האלטן זויבער, דער אייבערשטער האט געוואלט א איד זאל זיין זויבער בתכלית הזויבערקייט, נקיות איז איינער פון די וויכטיגסטע זאכן, איז במילא איז בין איך ענק אייביג מסביר וואס דו טוסט מיט דעם וואס דו גייסט זינדיגן מיט א גוי, קודם כל ער קען האבן די פינף סעקשועל טרענסמיטעד דיזיזעס ווייל ער גייט דאך ארום יעדע נאכט מיט אן אנדער, קוק ער וויל דאך מיט דיר אויך גיין, האב נישט קיין מורא, און לאידך גיסא אז דו עסט אנשוואנגערן א קינד מיט אים, גייט ער דיר נאכלויפן פאר די רעסט אוו יור לייף, יור פינישד, האסט דאך א שטוב מיט וואוילע קינדער, וואס עלן זיי זאגן וואס האט די מאמע געטון, אבער נאך מער פון דעם, ס'איז דא היינט אסאך דזשערמס אין פאבליק סקולס, איך ליין זייערע קוריקולעמס אין בית יעקב'ס, אין בארא פארק. איך ליין זייערע קוריקולעמס, זיי זאגן אז ס'איז דא עפעס אזא מין דזשערם וואס גייט ארום, מ'זאל זייער שטארק וואטשן אויף די קינדער, מ'זאל זען צו ס'איז רויט, צו די פינעס איז רויט, צו די וואדזשיינע איז רויט, טאמער יא זאל מען גראד מודיע זיין פארן אפיס, מ'זאל וואטשן, ס'איז געווארן א נייע זאך, פיל מיט באצילן, פיל מיט קראנקייט, און נאכדעם, די פרוי וועט אפילו נישט וויסן, און זי וועט נישט גיין צום דאקטער און זאגן אז זי האט געטשיט מיט א מענטש וואס האט געהאט א גרויסע ארלה, ווייל זי ווייסט אפילו נישט וואס און ווען, שי דאזענט נאו וואט שי איז דואינג. ובפרט נאך ווען מ'האט א קישוי אבר זעהט מען נישט ווי ס'הענגט אראפ די ערלה. דאך וויל איך ענק זאגן רבותי, איף יו דאנט נאו האו טו פלעי די געים, דאנט פלעי איט ביקאוז יו גאנא לוז. סאו איז דא די יעצט א קעיס ווי א פרוי פון וויליאמסבורג, זי האט א שטוב מיט קינדער, זי האט זיך פארכלאפעוועט אין דעם דעליווערי מען, וואס זי האט געזעהן אין אים? גארנישט, חשקה, ס'דא די מומע חשקה, ס'דא אזוי דער סמך מם מיט דער זכר, און לילית הרשעה איז די נקבה. זיי האבן אויכעט א ישיבה אייסיי דעס די צייט וואס וויל מכשיל זיין יעדן מיט עוון פגם הברית ס'איז דא א מעשה געוען אין מונקאטש א איד וואס האט יעדן טאג דורך געפירט א שידוך מונקאטשער רב האט אים געלאזט רופן פארוואס ביי זיין ישיבה קען מען נישט דורך פירן שידוכים האט ער מסביר געווען פארן מונקאטשער רב אזוי ווייל ביי אונז אז מען טראגט אן א שידוך גייט מען קודם רעדן צום טאטן וואס האסטו צו רעדן צום טאטן נאכדעם צו די מאמען און נאכדעם פון די אנדערע זייט גערעדט צום טאטן און צו די מאמע, דו האסט נישט וואס צו גיין צו די אלע, דא איז א זכר און א נקבה, שטעל זיי ביידע אראפ וועסטו זען ביז א האלבע שעה, מ'זאל זיך גוט פארשטיין, איז די זעלבע דא אויכעט, קומט אריין א פרעמדער גוי, דאס איז שוין אין וויליאמסבורג, ס'איז שוין נישט אין לאומאנ'ס, פיפט עוועניו, איך ווייס ווי אין אלע פארשווארצטע יארן, ס'איז דא ביי אונז אין שטאט, ביי אונז, האט זי זיך פארכלאפעוועט מיט אים, ממילא איז עס א אנדערע מין פלייש, זעט עס אויס אנדערש, מיינט זי אז ער האט עפעס וואס איר מאן האט נישט, ענד שי טרייד איט אוט ליידער, און דאס איז אונזער חורבן. אונזער חורבן איז אז מ'האט נישט גענוג געלערנט, מ'לערנט נישט גענוג מוסר, מ'זאגט נישט פאר די קינדער די ערנסטקייט פון די עבירה און צו וואס דאס קען נאך אלץ צוברענגען, און ממילא אז מ'זאגט נישט פאר די קינדער פאלט מען נעבעך דורך. עיבי בעיבי שטיינס טאטע האט געזאגט אז ווייל איך זאג פאר די קינדער פונקטליך וואס ס'גייט פאר, וועגן דעם זענען אלע אראפ פון אידישן וועג. עיבי בעיבי שטיין איז אראפ פון אידישן וועג ווייל ער האט געהערט מיין האטליין אבער ער איז געווארן א שייגעץ נאך פארדעם כ'האב געזען ווי ער האט זיך אריינגעשטופט אין די מחילה האט ער זיך אריינגעשטופט א ברענעדיגע לעכט אין עפעס א עפעס א קלאב און ער לייגט זיך אראפ אויפן פופיק דערמיט און ס'ברענט אין די הייעך און יעדער לאכט איך האב עס געהאט ארויפגעלייגט אמאל עס נישט געלאזט צו לאנג ווייל וועגן צניעות. דאס איז נאך בעפאר איך האב געהאט א האטליין עיבי מיסטער עיבי בעיבי שטיינס טאטע. דאס איז וואס סאטמאר איז, איין שטיק בלאף. איך בין גאר די שולד פאר עיבי בעיבי שטיינס דאונפאל. עניוועי, איך לאך מיך אויס פון די חברה. א באנטש אוו משוגעים, און מען וואלט געדארפט איבערדרייען דעם גאנצן חינוך. און טאמער קען מען נישט דארף מען כאטש מאכן קליינע תלמוד תורה'ס מיט קליינע מיידל סקולס און מען זאל זאגן די קינדערלעך אלעס און עטס וועטס זען אז עטס וועטס האבן שטארק שטארק הצלחה אם ירצה השם. איז בקיצור, אין שול גיין טאר א פרוי נישט גיין טאמער זי האט קינדער צו וואטשען, זי טאר נישט, אז זי גייט יא טוט זי אן עבירה, און מען דארף זייער אובאכט געבן אז מען זאל נישט גיין מיט שמעקעדיגע קאלאן, מיט פערפיום, ווייל דאס מאכט מענער אז זאלן ווערן עראוזד, צוהיצט, בפרט נאך אין אזא הייליגן טאג ווי ראש השנה יום כיפור, און דאס איז זייער א גרויסע עבירה, מ'דארף וואטשען צניעותדיג מדות, נישט נאר לאנגע קליידער, מדות מיינט אויך אט אז ס'זאל נישט אוועק שטינקען פון דיר, לישנא אף, לישנא אף, זאלסט מיט די נאז נישט זיין קיין נואף, און אויך ווען מ'גייט אריין און ארויס פון בית מדרש זאל מען וואטשן מ'זאל נישט אריינקלאפן איינער אין צווייטן, און די עיקר איז, איך געב ענק איבער א שליסל, אויב די פרוי וויל גיין דאווענען ראש השנה אינדערפרי און דער מאן זעט אז זי לאזט איבער די קינדער אליינס, זאל ער בלייבן בעיביסיטן, ווילסט הערן שופר? ס'דא מניינים וואס זיי מאכן שופר פאר פרויען, עסטו גיין הערן די מנינים. גיי נישט אין קיין שול, און דאווען נישט בשעת ווען דיינע קינדער דארפן האבן דיין שמירה, נאכדעם קומט יום כיפור, כ'האב ענק געזאגט אין יעדע שול דארף זיין אפן א מקווה אבער מיט השגחה פארטאגס טאמער איינער זעהט קערי, אין סאטמארע מקווה אין די גרויסע מקווה האט מען פאר צוויי יאר איינעם שיעור מאנס געווען אין די מקווה, און א איד מיט א לאנגע ווייסע בארד ביז צום פופיק, און געוואלט אנכאפן דאס בחור'ל יום כיפור, דער בחור האט זיך אזוי אויפגערעגט ער איז פון מיינע חסידים ער הערט מיך אויס, ער האט געזאגט דעם איד אז איר לאזט אז איר לייגט ארויף א האנט אויף מיר שלעפ איך אייך אריין, איך טרענק אייך דא אין די מקווה, ס'איז היינט יום כיפור זאגט ער, א בחור זאל זיך האלטן פעסט, און א מיידל אויך, דאנט בי עפרעיד פון די אלטע חזירים, עניוועי, און נאכדעם זאל מען וואטשן, אין די געפאקטע שולן זאל מען נישט דאווענען, דארט ווי מען פושט זיך, אלל אוו א סאדען וועסטו זען ווי איינער באמפט יעדע מינוט אריין, און ער שאקלט זיך און בום אריין מיט זיין פופיק אין דיין מחילה, אריין, און דער אנדערער גייט אין פראנט פון דיר און שאקלט מיט די הענט, אוי וויי וויי וויי וויי, און ער כאפט דיך אן דארט. איי סעי, דאנט בי סטופיד, נאו וואטס העפענינג, נאכדעם אז ס'קומט סוכות האב איך שוין געווארנט, קומט אן אלטע איד, איך וויל איר זאלט שלאפן מיט מיר אין סוכה, זאגט מען גיי שלאף מיט די אלטע באבטשי מיט די אלטע נעני, אז זי קען נישט, צו ס'איז איר קאלט, צו זי איז שוין געשטארבן, זאגט מען דעם איד גיי אין דר'ערד, דעטס איט, ער דארף דיך נישט האבן דארט, אזויפיל בחורים האבן פארציילט, מ'האט זיי אריינגערופן אין די סוכה, זיך געלייגט שלאפן און ער האט אנגעהויבן צו טאטשן און צו לעקן און צו קישן און הא פוי, און נאכדעם איז ער נאך ארויסגעגאנגען שלאפן אינדרויסן. נישט געבליבן שלאפן אין סוכה. ער האט א פראבלעם מיט שלאפן אין א סוכה? עניוועי. רבותי, מען דארף זיך נעמען אין די הענט אריין. יעדער זאל זיין א בית הכסא גבאי, מען זאל וואטשן ס'זאלן נישט אריינגיין צוויי מענטשן, צוויי קינדער מיט א מענטש, זאל נישט חלילה אריינגיין אין בית הכסא, מיט די אלע זאכן זאל מען זייער זייער אבאכט געבן, און יעדער איז בעל הבית אויף יעדן, און ס'זאל זיין א סעיף יום טוב. און כ'על עס דיר מסביר זיין זייער פשוט, מיין נישט אז דיין טאטע איז א גרויסער צדיק, מיין נישט אז דיין שווער איז אזא גרויסער צדיק, איך האנדל יעצט מיט א קעיס, איינער האט חתונה געהאט און זיך געגט גראד נאך די חתונה, חתונה געמאכט קינדער האט זי שוין חתונה געמאכט און מען האט אים נישט צוגעלאזט קיינמאל און ער האט מורא חתונה צו האבן, האב איך אים געפרעגט וואס איז געשען האט ער מיר דערציילט אז די צווייטן טאג נאכדעם וואס ער האט חתונה געהאט מיט זיין פרוי איז די שווער מיט אים געגאנגען אין מקווה און האט אים אנגעהויבן צו פעצלען, זאגט ער איך בין אזוי קראנק דערפון איך קען נישט צו מיר קומען, האב איך געמיינט אז ער איז אן ערליכער מענטש, זאג איך ניין ניין ניין קיינער איז נישט ערליך. זיך און דיין טאטע נישט ערליך, דיין זיידע נישט ערליך, דיינע רעבעס זענען נישט געווען ערליך, און געב אכטונג וואס דו טוסט. שוין לעבאוויטש האט שוין צוגעשטעלט א דאקטער ווען איינער טוט זיך אווערדאוסן און דאס וואס איך האב געזאגט אז מען זאל נוצן נאלאקסאן און איך האב געבעטן אז אין אומאן וומאן זומאן זאל מען אויך צושטעלן דאס זעלבע מען האט מיר צוגעזאגט מען וועט עס טון ס'איז דארטן דא איינער מיין חבר איז א דאקטער פארט יעדעס יאר ער האט צוגעזאגט ער וועט עס טון ווייל דער עולם גייט זיין היי דעם ראש השנה הערטס אויס דא דעם לעבאוויטשער דאקטער.

עטס געדענקטס איך האב ענק געזאגט אז עס גייט זיין א גאנצע אסיפה, מען לאדענט יעדן איין אין קראון הייטס, טרייען צו סעיוון קינדערס לעבן, געדענקטס איך האב ענק געזאגט? עניוועי, די אסיפה איז געווען, דאס איז נאר א קליין שטיקל אויפגעכאפט פון יענע אסיפה, איך זאג דאס שוין פאר ענק צוויי יאר, און איך האב ענק געזאגט, א פרוי האט מיר געזאגט, איר האט געראטעוועט מיין זוהן'ס לעבן פאר צוויי יאר צוריק, דעמאלטס איז עס ארויסגעקומען. ס'איז גראד געגאנגען, זי האט עס געקויפט, זי האט געוואוסט איר זוהן האט פראבלעמס, און ס'האט אים געראטעוועט דאס לעבן. האט צו מיר געזאגט זי, רבי נחום, איך הער איר באקלאגט אייך, איר האט נישט וואו צו דאווענען, א מעשה, איר האט נישט קיין מנין, זאגט זי, איך וויל אייך עפעס זאגן, איך בין נאכנישט קאנווינסד וואס דער אייבערשטער וויל פון אייך, צו ער וויל האבן אייער דאווענען, צו ער דארף אייער האטליין, האב איך געזאגט, איר געבט מיר אסאך חיזוק מיט דעם, און ווען ער דארף מיין האטליין, דעם האטליין האט ער ברוך השם, דאווענען האט ער נאר נישט, נעבעך. עניוועי, לאמיר האבן א סעיף יום טוב רבותי. כ'האב ענק געזאגט אין א הויז טאר נישט זיין קיין משקה קיין וויין גארנישט, ס'וועט קומען יעצט מיט מאכן קידוש, הושענות, מ'וועט נעמען גוטן אלטן היימישן וויין, מ'וועט גיין צו דעם אין בעיסמענט ביי דעם שווארץ, דער שווארץ פלעגט עטן, ער האט אפגע. טרענד אזוי פיל בחורים אז ס'לאזט זיך נישט זאגן. ס'איז היינט דא נאך בחורים וואס זיי וויינען נאך וואס ער האט מיט זיי געטון. איינער דערציילט מיר, מיין טאטע האט נישט געזעצט זיך צום סדר נאר מיט דעם היימישן וויין פון שווארץ מיט דעם מאסט. זאגט ער, ליטל דאז מיי פאדער נאו, אז ווען איך בין אראפגעגאנגען מיט צו אים אין קעלער נעמען די סחורה, האט ער מיר געשטופט אין די מחילה זיין פופיק. אזוי דערציילט ער מיר, און ער איז אינגאנצן צומישט. עניוועי, איז די זעלבע דא דארף מען וויסן מ'טאר נישט האבן אין הויז קודם ווייל מ'קויפט די אלע עקסטערע זאכן ווייס איך נישט ווי כשר ס'איז איך ווייס נישט וויפיל זרע ס'האט אין זיך און וויפיל פישעכטס און מער פון דעם אויב עס איז אויבן אינדערהיים און דיין זון וועט זיין אויף דראגס און דאס וועט זיך אינטערעקטן מיט די דראגס מ'קען האבן א לוויה דעטס אלל סאו דריי דאונט טראסט עניבאדי אז ער זעט אויס אזוי אינעסענט אי וואר הי דאונט טראסט עניבאדי. אין ניו יארק פאוסט איז געשטאנען אז ס'איז דא א ראביי. מען האט אים געכאפט אין ישיבה תורה תמימה אנגעטרענט קינדער און ער איז געפארן אין ניו דזשערסי אין א ישיבה און ער האט זיך פארקויפט אז ער האט עקספיריענס מיט אלעם און מען האט אים אויפגענומען צו זיין דארטן א פרינציפעל ער הייסט ראביי יואל פאלק. און די גאנצע שטאט וואס זענען געוואויר געווארן האבן אנגעהויבן צו קאכן. ס'איז דא איינער וואס האט געלערנט דעמאלטס אין חדר הייסט ברוך סענדהאוז, ער איז היינט צוויי און פֿופֿציק יאר אלט, שרייט ער ס'קען נישט זיין ער האט גענומען פאלק, ער האט מיר געטאטשט מיין פיפיק אין ניינטין עיטי ווען איך בין אריין אין די ניינטע גרעיד, איך בין געווען דרײַצן יאר אלט, איך געווען א בר מצוה בחור, דאס האט שוין געהאט האר ביים פיפיק, ער האט עס אים געטאטשט און יעצט האט ער אויף אים א לאוסוט, כ'האב עהם געזאגט ס'איז דא א נייע זאך ס'איז דא א ווינדאו, דער פאלק. איז סעווענטי פאר יערס אולד, פארשטייסט? דער בחור איז געווען דרײַצן יאר אלט, און דער וואס האט אים געטאטשט איז געווען צוואַנציק יאר עלטער איז ער געווען דרײַ און דרײַסיק. ער איז געווארן א פרינציפעל אין היברו סטאדיס אין תורת זאב, דאס איז אין לעיקוואד ניו דזשערסי א ישיבה, און דאס איז וואס איך פארשטיי נישט, מען קען נישט גיין אזוי, מען האט נישט געקענט נאכקוקן, ער האט דאך גערעדזשיסטערט, יעדער האט געוואוסט פון אים, עניוועי, זיי זענען געגאנגען זיי האבן געסוט יעצט די ישיבה, זיי האבן געסוט דעם ראביי פאלק, און מען האט אים יעצט געטשארדזש קרימינעלי, ביז יעצט איז ער נישט געווען געטשארדזש קרימינעלי, און מען האט די צוויי פריעריגע סטודענטס האט מען געסעטלט פאר טו פוינט וואן מיליאן דאלערס, ס'וואר א נאמבער וואר יעדער האט באקומען א מיליאן, די סעטלמענט איז געווען אין טווענטי סיקסטין, און אין דעם לאוסוט איז סענדהאוז שרייבט דעם נאמען קאלקא אז ער האט אים אויך געסוט, יעצט מען איז געגאנגען צו דעם פאלק מען האט אים אויסגעפרעגט, כ'האב נישט געוואלט רעדן, דעטס איט, איי דאנט וואנט טו טאלק, סארי באט איים נאט גאוינג טו טעיק דיס קאל, שוין איז צו גוט ער דארף שוין נישט נעמען, היינט זעמער אונז שוין די בעלי בתים פון שטאט, יעצט סערווייווערס פאר דזשאסטיס, דאס האט זיך אנגעהויבן דא אין קראונהייטס היינט איז עס אין פלארידע, ס'איז מיינע ידידים, זיי זענען, איך האב זיי אויסגעלערנט וויאזוי מען גייט אריין אין די ביזנעס, געוואלט אין ליבאוויטש זאל אויך ווערן ארדענונג, האבן זיי געשריבן יעצט פאר די ישיבה די גאנצע זאך וואס דא גייט פאר מיט אים, און מ'עט יעצט זעהן וואס תורת זאב. גייט טוהן, ווייל ביז יעצט האבן זיי אלע געקאווערט די גאנצע זאך און זיי האבן געוואוסט, נאר יעצט איז דאך געווארן א נייע זאך אז מען קען עס סוען ביז צו די סעווענטיעט בירטדעי, סאו ס'איז זייער שווער היינט מען זאל עפעס טוהן מען זאל באהאלטן, און ס'איז דא איינער בען הערש מיט אים האבן מיר אונז אויך אנגעהויבן מיט יארן צוריק, ער האט אונז מיטגעהאלפן, ער קאכט דא אויף טישן און אויף בענק אז מען זאל דעם רבי יואל פאלק ארויסווארפן, מען גייט אים מסתמא איינזעצן קען מען נישט ווייל ס'איז שוין מסתמא פאסט סטעטש אוו לימיטעישן, אבער מען קען אים סוען פאר געלט. און שוין, יעצט גייטס ענק אויסלערנען סאקמער, קאקמער, יאקמער, וואקמער, וויזשניץ, פישניץ, שמיזשניץ, ביזשניץ, איך האב א משפחה וואס א מלמד אין מאנסי האט אים אריינגענומען אין בוילער רום, מ'האט אים געוואלט אויסלערנען וויאזוי א בוילער ארבעט, און דערווייל האט ער אים געוויזן וויאזוי דער פיפיק ארבעט, דער מאטעל האט יענעם גראד ארויסגעווארפן. עניוועי, ס'דא איינער וואס הייסט ראביי זאב עדעלמאן, ס'איז זיין ישיבה, ער האט געגרינדעט די ישיבה, און ער ענפערט קיינעם נישט, נישט קיין אימעילס, נישט קיין קוועסטשענס, ער מיינט ער האט זיך באהאלטן, די די צייט זענען שוין געשטארבן, אלרייט, געזונטערהייט, ס'וועט נעמען נאך אביסל, און ס'וועט אלעס ארויסקומען, איטס נאט א פראבלעם. כ'האב אים געזאגט, אמאל פלעגט עטס אונז נאכלויפן, היינט לויפן מיר אונז ענק נאך, האט זיך אביסל געטוישט דער מצב. יעצט, מען דארף אויך זייער שטארק וואטשן אין די שולן, עס קומען פרעמדע אידן, זיי שטופן זיך אריין אין די בחורים אין די בעק און אין די פראנט, און זיי געבן אזא גלעט און אזא ציפ אין די באק, ס'איז אלץ סעקס, מ'זאל עס נישט צולאזן, פארשרייען דעם איד געט יור דעם לאוזי פילטי הענדס אףף מי, דעטס איט. זיי וואטשן מיט די געשטופטע שילן ווייל דאס איז אויכעט זנות. גארנישט צו טון מיט אסאך חסידים און מיט רעבעס, חוץ דעם וואס מען קען נישט דאווענען געהעריג. אז איינער כאפט דיך אן ער געט דיר אזוי א גוטן שלום עליכם ער קראצט דיר די הענט און מאכט, זאג אים געט יור פילטי הענדס אףף מי. דו פעדעפייל. און לאזטס נישט צו מען זאל ענק חלילה מאלעסטן, ווייל נאר מען טוט זיך שוין ארויסקריכן פון אלע צרות. לאמיר האפן ס'וועט זיין אי"ה א סעיף ראש השנה יום כיפור און סוכות, און נאכדעם וועט ווערן א סעיף א גאנץ יאר. יעצט כ'האב געוואלט ווייזן ווי צעדרייט די וועלט איז, הערט אויס, איך האב דאס געזאגט נאך פאר צען יאר צוריק, ווייל כ'האב נישט געוואלט אז די בחורים זאלן פארכאפט ווערן אין זנות, דראגס, יא, האט מען געלאכט, נחום ראזענבערג, השי ת שמח אויף דראגס, דראגס, שטיין.

ווייל די עקלדיגע עבירה ווען א מענטש כאפט זיך אן די ברית און ער מאכט עס ווארעם און ער רייבט עס נאכאמאל און נאכאמאל, מען בלייבט אן א מח. נו, האט עטס געהערט? ני, אפשר דארף מען אים אויך לייגן אין חרם? אנגעזעצטע בהמה, סאקמער, קאקמער, יאקמער, באקמער. יא יא, דאס איז עס. נעמט דעם פלאטיטשענער'ס א זון, פארשטייסט? ער האט ארויסגעגעבן א חרם אויף מיר, ער וועט זאגן אז איך האב אראפגעברענגט די יוגנט. אראפגעברענגט די יוגנט האט יצחק לבנה שטערן און אראפגעברענגט די יוגנט האבן אלע סאטמארע מלמדים און די סאטמארע טיטשערס, נחמיה וועבערמאן איז געווען א מענטער פאר די סאטמארע מיידלעך, שעים אן יו אל, אזוי האט מען זיך געפירט און מען האט געמיינט אז עס וועט ארבעטן, עס וועט נישט ארבעטן. איך גיי זאגן א מורא'דיגע זאך, סטאלין האט געהאט א טאכטער דא אין אמעריקע, אמאל האט די סי איי עי געפרעגט, זיין טאכטער, וואס קלערט דיין טאטע? דיין טאטע ווייסט דאך ער איז אין בענקראפסי ער קען נישט אזוי אנהאלטן, האט זי געזאגט, מיין טאטע האט אמאל געזאגט אז פופציג יאר קען איך אנהאלטן אן א הילף פון קיינעם, נאכדעם וועל איך דאך שוין זיין טויט, און אויב ס'וועט זיין נאך מיין טויט, וואס אינטערעסירט מיך, ווען איך לעב וועל איך פירן, און אזוי איז טאקע געווען, אז נאך זיין טויט האט מען אים ארויסגעשלעפט פון קבר, דאס הייסט דאס איז געווען סאקמער קאקמער, וואס האט עטס געוואלט באהאלטן, די קינדער וואקסן קרום, די מיידלעך וואקסן קרום, ס'נישט דא קיין אמונה, ס'נישט דא גארנישט, זיי זענען אויסגעשפילט און. אויסגעטריקנט פון אידישקייט. וואס האט עטס געקלערט? ווי לאנג וועט עס אנהאלטן מיט די בולשיט מיט די שיטה, מיט די רבינו, מיט זכרונו, מיט לברכה, מיט די אלע גארביטש, עזריאל גליק מיט דער חזון איש האט נישט געלייגט קיין תפילין ווען נישט דער רבי, ווי לאנג האט עטס געקלערט דאס וועט אנהאלטן? יא, ביז נאכדעם ווען דער רבי וועט לעבן האט עטס געקלערט, און נאכדעם ווען ער וועט שטארבן, הו קעירס, האט טאקע נישט אנגעהאלטן. ענק זאלטס אריינברענגען נאך אפאר רבנים און מאכן נאך א נייעם חרם, מען זאל ריפרעשן דעם אלטן חרם, די דר'ערטליגערס, דרעקטע רבנים, נישט געדאוונט נישט געלערנט, געגעבן אונז טריפות צו עסן, און זיי האבן ארויסגעהענגט חרמות, ווער, וואס, א חרם, ווער געבט דיר א רעכט צו געבן א חרם, ביסט עפעס א בית דין הגדול אין ירושלים, ווייל א איד וואוינט דא אין שטאט קענסטו אים לייגן אין חרם? נאנאנאנא, נישט ביי מיר, איך וועל ענק ווייזן ווער ס'איז אין חרם, דער העד בייער. פון בי ענד עיטש, האדער טאדרעס'נס ווייב, די זונה די שיקס וואס האט זיך געדרייט מיט די בייערס בייטאג און ביינאכט, האדער טאדרעס האט אונטערגעשריבן צוויי זאכן, איינס איז אז איך בין אין חרם, און דאס צווייטע אז די אלע חינוך וואס מען גיבט אריין פאר די קינדער, מען לערנט מיט זיי אז נישט דער אייבערשטער האט חלילה באשאפן די וועלט נאר ס'איז דא אנדערע שיטות מיט די אלע גארבידזש וואס איז גאר מותר לכתחילה, ווייל זאליק האט מסביר געווען אז אזוי דארף זיין. זאליק איך האב דיך אויך אין דר'ערד, איך האב געוויסט אז סאם האו ערגעץ עסטו אויך פלאצן, איך האב געוויסט ווייל איך קען דיך, איך האב אסאך מקבל געווען אויף דיר וואס פאר א שייגעץ דו ביסט געווען אין סיגוטער ישיבה ווען יעדער האט געזעהן, נישט אין טוילעט באהאלטן, זאליקא, הע, קיפ אפ די גוד ווארק, דו האסט פארפירט גאנץ סאטמאר, מיט דיין ברודער אהרן.

מען פארקויפט פאר די וועלט אז עטזענס אידן און יעדער איז א גוי און עטזענס קלאר אין די שיטה, וועלעכע שיטה ווייס איך נאך נישט. יעצט כ'האב געוואלט זאגן אז איינער האט אריינגעקאלט און האט מיך געפרעגט זייער א שווערע און אן ערענסטע שאלה, ער האט אויפגעהערט צו גיין אין מקווה וועגן מיר, ער נעמט א שאוער אינדערהיים און ער וויל וויסן וויאזוי איז ערב יום כיפור? הוהא מען ווערט דאך הייליג? וואס דער דין איז? איז ענפער איך אים, יעצט הארכטס אים אויס און נאכדעם וועט עטס הערן וואס איך ענפער אים, כ'האב געטשענדזשט זיין קול צו פראטעקטן די אינעסענט.

שכויעך. כ'וויל דיר מסביר זיין. ערב יום הקדוש איז וויכטיגער נאך אז מ'זאל נעמען א שאוער אינדערהיים ווי א גאנץ יאר. כ'וועל דיר מסביר זיין פארוואס. טאמער זעסטו קערי יום הקדוש ביינאכט, איז לויט אלע חסידישע ספרים טאר מען אפילו נישט זאגן די אלע הייליגע זאכן וואס מ'זאגט ביים דאווענען. דער הייליגער קמרנא אין זיין תהלים'ל בן ביתי זאגט מורא'דיג. ער זאגט אז איינער האט נישט מורא פאר'ן לעבן פון זיין ווייב און פון זיינע קינדער זאל ער זיצן אין שול און זאגן די אלע זאכן אנעדעם וואס ער זאל גיין אין מקווה טאמער האט ער חלילה געזען קרי ביינאכט, איי מען טאר דאך נישט גיין יום כיפור אין מקווה, נו, דאס איז דאך א רחיצה של מצוה נישט קיין רחיצה של תענוג, עס ווערט געברענגט אין אלע ספרים וועגן דעם, עס איז צו א לאנגע אריכות איך זאל אריין גיין, טא אויב דו גייסט נישט א גאנץ יאר אין מקווה און דו'סט גיין ערב יום הקדוש און 'סט זען קרי ביינאכט ביסטו דאך אין דר'ערד. ערב יום הקדוש איז די זעלבער איסור צו קוקן אויף אן ערווה פון א חבר, און די זעלבע איסור ווי צו קוקן אויף די אלע זאכן וואס מען זעט אין מקווה, מיט יונגלעך מיט אויסגעצויגענע אנטענעס, עלטערע אידן קראצן זיך און רייבן זיך און לויפן נאך נאך קינדער, ערב יום הקדוש איז די זעלבע זאך ווי א גאנץ יאר. וויאזוי זאגט דער שומר אמונים רבי זאגט ער אזוי טהרת ספר טהרת הקודש זאגט ער אזוי איין הסתכלות אויף א ערוה של חברו איז טויזענט מקווה'ס און דאס נישט אפוואשען סאו וואס האט עס מיט ערב יום הקדוש איי שטייט אין שלחן ערוך אז מ'זאל גיין אין א מקווה ערב יום הקדוש כ'וועל דיר דערציילן אמאל איז האט מען געטראפן א מקווה אין מאנסי מענדעלע'ס חברה האבן געטראפן א מקווה דעמאלטס סרול איז געווען דעמאלטס נאך בשפל המצב. געבעטן סרולן אזוי ווי ער איז צוריק געווארן, מען האט אים צוריק גענומען אין וויזשניץ, זאל ער טוהן א טובה און ער זאל אויפארבעטן די מקווה, ווייל שטייט. פארוואס איז מען מושח א מלך, א קעניג, ביים וואסער? כדי שתימשך מלכותו, זיין קעניגרייך זאל זיך ציען. ווי געזאגט, ער איז נאך נישט גענוג שטארק, יעצט וועט ער עס נאך טוהן, אמאל שפעטער הער איך אז מענדעלע האט אים צוגענומען די שול, ס'איז נישט מיין ביזנעס. דעמאלט ווען מ'האמער עס געטראפן איז ר' משה'לע, די וויזשניצער רבי פון ארץ ישראל, געווען דא אין אמעריקע. געווען אזוי גליקליך און צופרידן. ער האט גערעדט, ער האט גערעדט דעמאלטס זאכן. איינע פון די זאכן וואס ער האט געזאגט איז אז איך מיט מיין ברודער מאטעלע פלעגן גיין יעדן טאג אין די מקווה פארטאגס, ווי אין ווילחאוויץ איז געווען א קוואל מקווה. פרעג איך דעם רעבן, רעבעטאר, און וויאזוי האט מען עס געווארעמט, ווייל וויאזוי מען ווארעמט א קוואל איז דאך דא ביזי מיט אלע אחרונים, איז א גאנץ אריכות. האט ער געגעבן מיר א גלעט אין פנים און זאגט נחום געווארעמט, עס איז אזוי קאלט געווען אז מען איז אריין האט די קעלט געשניטן, אריין מען האט זיך געטובלט און מען איז גראד ארויס און מען האט זיך אנגעטון, סאו דו פרעגסט וועגן א מקווה ערב יום כיפור, אין אזא מקווה מעג מען גיין? פראוויידינג אז ס'איז נישט דא קיינער, מען זעט נישט קיין ערווה, ווען מען זעט אלעס און אלע שמוציגע זאכן איז נישט קיין שום מצוה צו גיין אין מקווה. דאס וואס שטייט אין שולחן ערוך מען זאל זיך מטהר זיין, די גרעסטע טהרה איז ביי דיר אינדערהיים ביים שאוער אז דו האסט נישט געקוקט אויף אן ערווה, דאס איז די גרעסטע טהרה, גרעסער פון דעם איז נישט דא. יעצט פרעגסטו ערב יום כיפור, לאמיר דיר זאגן, דאנט געט עקסיידעט אויף ערב יום כיפור, ערב יום כיפור איז די זעלבע איסורים ווי ס'איז דא א גאנץ יאר, און אז איינער וועט אנכאפן דיין קינד אין מקווה איז די זעלבע איסור ווי א גאנץ יאר, און אז איינער וועט דיך אנכאפן, קען זיין דו האסט נאכנישט קיין ווייסע בארד, וועט ער נאך מיינען ביזט יונג, ס'איז דא אינגעלייט וואס זאגן מ'האט זיי געטאטשט, אינגעלייט, און זיי רעגן זיך אויף. און איך זאג אדרבה, שרייט דו חזיר, געט יור הענדס אפ! סאו ערב יום כיפור זאל ווען דען נישט זיין אנדערש, און גראדע אין שולחן ערוך שטייט ערב ראש השנה זאל מען אויך גיין וועגן תשובה, כ'מיין ס'שטייט, אסאך זאכן שטייען, ס'איז אבער דא נאך אסאך וואס ס'שטייט, דעם בחור מיט דעם אינגערמאנס ערוה שטייט דאך אויכעט, און אז דאס שטייט זעמיר אויף צרות, א קישוי אבר ברענגט זרע לבטלה. סאו לערן דיך אויס, גיי נישט אין קיין מקווה, סאיז די בעסטע זאך וואס דו קענסט טון, און דעס שטייט אין שולחן ערוך איז צו נעמען א מקווה אזוי ווי עזרא הסופר האט איינגעפירט, שגם דאס אלעס. געווענטליך א מענטש האט א סיסטעם א סדר החיים, סקומט אזא ראש השנה יום כיפור רעדט ער זיך איין ער מוז גיין פליען אין הימל, און דעמאלטס פאלט ער דורך. כ'האב שוין אויך געזאגט און כ'על עס נאכאמאל איבערזאגן בקיצור. פאר א יאר האב איך אפגעקאלט א בחור, ער איז געגאנגען אין סאטמארער מקווה, האט מיך געפאלגט,

אריינשלעפן אונטערן וואסער. זאגט דיין בארד איז גענוג לאנג קענסט ארומדרייען ארום דעם אייזן וואס מען כאפט אן אראפצוגיין און בלייבן דארט. דער איד האט זיך דערשראקן ארויס אוי דאס איז די מקוואות. דער אייבערשטער העלף מען זאל האבן א פרייליכן און א סעיף ראש השנה יום כיפור און סוכות און א גאנץ יאר און דער אייבערשטער זאל אונז פארשרייבן אלעס וואס אונז דארף מיר צום גוטן.